ס'איז דא א סיין אין גאנץ בארא פארק אויב איר ווילט האבן וואוילע גוטע קינדער, יעדער וויל האבן וואוילע גוטע קינדער אויף דעם האט מען חתונה, דאס איז א נארמאלע זאך, איז האט מען צוגעשטעלט ברוך השם אז מען זאל וויסן וויאזוי מען זאל האבן וואוילע גוטע קינדער, שטייט אז יעקב טובי' ווייזער גייט זאגן א שיעור, יעקב טובי' ווייזער איז א באקאנטער פעדאפייל, ער איז שוין געווען אויף מיין האטליין אפאר מאל, סאו אויב איר ווילט האבן וואוילע גוטע קינדער זאלט איר מאכן זיכער אז צו די אסיפה זאלט איר נישט גיין. און וואס יעקב טובי' ווייזער זאגט זאלט ער וויסן, זאלט איר טוהן פארקערט, ער איז א פעדעפייל א חזיר, ער האט מאלעסטעט אסאך קינדער. נאכדעם האב איך ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא אין תורה טיים איז געווען אן ארטיקל, עטס ווייסט ס'איז דא די צוויי שאטנז לאבראטאריס שלאגן זיך, איינער איז אין לעיקוואד איינער איז אין וויליאמסבורג דאס איז רבי יוסף ראזענבערגערס שאפ, יעצט אין לעיקוואד איז געווען אמאל אן אלטער בחור ער איז געווען עובר אויף שנותיו ער האט נישט חתונה געהאט זאגט דער באר היטב דער איז נישט באגלייבט אויף קיין שום הלכות ווייל דער איז זיכער א בעל עבירה. ענדליך איך הער א האלב יאר צו א יאר צוריק האט ער חתונה געהאט ער איז מסתמא העכער פערציג צו פופציג ס'איז נישט וויכטיג למעשה איז די אלע זאכן נישט וויכטיג יעצט האב איך געזעהן זיי האבן ארויסגעגעבן א מוראדיגע זאך אז ווער ס'וויל מ'זאל אים באקוקן שאטנעז קומען זיי אהיים באקוקן די פרוי'ס ווארדראוב וועגן שאטנעז רבותי איך האב ענק שוין געזאגט זישע ווייס איז א פעדעפייל א חזיר ער האט אזאלעכע וועג וויאזוי ער קומט צו צו די מענטשן ס'איז אנבעליוועבל. ער פארט לעצטנס אויף טאהש יעדע צוויי דריי וואכן. הי, ער פארט אויף טאהש. נישט טאהש, נאר טאטש. אויפן וועג טאטשט ער. ער כאפט בחורים אויפן באס, א זיבן אכט שעה'דיגע נסיעה. אלע בחורים ווייסן זיך צו צווואטשן. דער דרייווער געט אים אן עקסטער פלאץ און ס'העלפט נישט. ער קריכט פון אונטערן סיט. ער קומט אין טאהש, ער דינגט זיך א דירה. ער זאגט יעדן איינעם, אפשר קומסטו צו מיר שלאפן, איך בין אליינס. די חברה זענען אזוי קלוג, מ'דארף האבן חכמת שלמה צו וויסן וויאזוי זיי כאפן אריין א מענטש, אדווערטייזן זיי יעצט די ניו דזשערסי לעיקוואדער שאטנעז לעבראטארי אז זיי גייען אהיים צו אייך אין שטוב זיי באקוקן די ווארדראוב, און אינמיטן האבן זיי אייך אויך באקוקט, איים טעלינג יו רבותי, נעווער לעט דיס העפן, שאטנעז איז א לאו דאורייתא, זנות איז חייבי כריתות און מיתות בית דין. הונדערט מאל זאלסטו גיין מיט שאטנעז ווי איידער עובר צו זיין איין מאל אריינצולאזן א מענטש ביי דיר אין שטוב אפילו מיט אן אפענע טיר, זיי האבן היינט נישט קיין מורא אפילו ווען די טיר איז אויף, סאו יו העוו טו בי ווערי קעירפול וואט יור דואינג. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'רעד די וואך פון מאלעסטינג, ס'קומען אהיים יעצט די בחורים, איך ווער געוואויר אז אין די ישיבות און די דאמעטאריס טוט זיך אפ אזויפיל זנות אז ס'איז אנבעליוועבל, דאס יאר האמיר געזאגט מ'גייט ארבעטן אויף דעם, מ'דארף רעדן, יעדע טאטע און יעדע מאמע זאל רעדן, א בחור דו שיקסט אים אוועק אין א ישיבה דו מיינסט ער פארט לערנען קען זיין ער לערנט ביי טאג אבער ביינאכט קריכן אריין די חזירים די בחורים צו זיין בעט און דא איז א פראבלעם וואס גייסטו איי עס? קען מען איינזעצן א מענטש וואס ער איז אין די זעלבע עידזש? ער'ט שרייען קאנסענט אבער דיין זון בלייבט א פגוע און איך ווייס נאך נישט צו מען קען שרייען קאנסענט ווייל ס'איז דא דזשובענייל פענעטענטשעריס איך קען נישט די ליגעל זאכן פון דעם באט יו העוו טו טעל יור טשילדרען, ס'איז דא אסאך קינדער וואס קומען פון צובראכענע הייזער, ס'איז דא קינדער וואס ברוך מרדכי'ם און אלע אנדערע חזירים, דער יחיאל ברוינער האט שוין געפאטשקעט מיט, די זיי ווייסן שוין אלעס, איר וועט באלד הערן א מעשה ווי א בחור פון צוועלף האט בועל געווען א מיידל פון עלף און די מאמע נעמט זיך וויינען צו מיר ווי האט ער שוין געוואוסט וויאזוי מיט וואס מ'טוט מיט א מיידל? רבותי די מצב איז שרעקליך וואס גייט פאר אין די דארמיטאריס, האט מיך יעצט איינער אנגעקאלט און ער האט מיר געזאגט זאלסט וויסן ס'איז דא אין לונדון א ישיבה, תורת חסד, צו דעם שטערנ'ס ישיבה, דער שטערן איז נעבעך אוועק זייער זייער מיט גרויסע יסורים, איך בין געווען דעמאלטס אין אין יוראפ, איך האב צוגעשטעלט פאר זיינע קינדער א מייקראו דארטן, און ער זאגט מיר דער בחור, ער האט געלערנט אין די ישיבה, פופציג מאל האט מען אים אין דריי פיר יאר פוגע געווען, און ס'איז נישט געווען צו וועם צו רעדן, דער ראש ישיבה האט זיך געמאכט כאילו ער זעהט נישט, ווייל. נאר וועגן דעם קומט מען צו זיין ישיבה? זאגט מיר דער בחור זאלסט וויסן איך האב חתונה געהאט און מיין לעבן איז א מיזערי. און ער זאגט מיר זאלסט וויסן איך הער דיין ליין, איך הער דיך, איך האב אביסל חיזוק פון דיר, אבער איך גיי פאר העלפ אויכעט און ס'העלפט נישט. אויף דעם האט מיך מיין טאטע געדארפט שיקן לערנען, ס'האבן זיך געקריגט דא צוויי ראשי ישיבות און די, יא, דער אלטער איז געשטארבן און די אנדערע האבן איבערגענומען, און דארט איז געווען גראדע זייער אן ערליכער איד וואס ער איז געווען דער מגיד שיעור דארט, ער האט באקומען שפעטער א סטראוק, אבער ער איז זייער אן ערליכער איד, הרב שמואל בנימין קרויז. און אלעס האט מען צוגעלאזט, ס'איז ממש א שאנדע וואס דא גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל, ס'קומען יעצט היים די בחורים. ס'דא בחורים וואס מאכן א ברכה בשם ומלכות, ס'דא וואס מאכן נישט א ברכה ווייל ס'איז נישט יורדי הים. רבותי יעדער בחור וואס איז אהיים געקומען און מ'איז נישט אריין געקראכן אים אין בעט ביינאכט אדער מ'האט אים נישט מאלעסטעט אין די מקווה ווען קיינער האט נישט געזעהן קען רואיג מאכן א ברכה א ברכת הגומל בשם ומלכות, די נומבערס זענען ממש עסטרענאמיקעל, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, אז ס'איז דא א פיקטשער ווי די צוויי צוקונפטיגע די גדולי הדור, דאס איז בעלזער רב'ס זון אהרן מרדכי, זיצט אינאיינעם מיט מענדעלע טייטלבוים ר' אהרן'ס זון דער חזיר, און ביידע האבן די הענט אויפן טיש, איך האב עס הנאה געהאט צו זעהן, איך האף נאר מיט די פיס האבן זיי זיך נישט געריבן איינער מיטן צווייטן, דאס איז היינט די גדולי הדור די פני הדור. חזירים, איינער פון אמסטערדאם, איינער האט די תלמידים געטאטשט, און איינעם האט מען אים געטאטשט, ער האט אויך געטאטשט זיין טאטנס חסידים, אין בית מדרש האט אים די טאטע געבויעט א צימער ווייל ער געמיינט ער עט דורך דעם וואקסן א גרעסערע צד, אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, איך האלט אז די גערע אינגעלייט זאלן יעצט צוגיין אויף בעלז, און טאמער מענדעלע עט זיך דרייען לעבן אהרן מרדכי'לע זאלן זיי וואטשן און אים אפהאקן פאר ביידע די הענט אויב זיי וועלן זיך טאטשן איינער דעם צווייטן, נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. דער רענטא דער וואס האט נישט געהארגעט חזקל שאמעס האט באקומען א סעטלמענט אן א קאורט אפילו, די גאווערמענט האט אים אריינגעשיקט א טשעק פון סיקס פוינט פאר מיליאן דאללער, ער האט זיך, איך האלט ער געווען א בהמה, ווייל ווען ער קומט ווען אויף סאטמאר וואלט מען אים געבן אסאך מער, אז ברוך מרדכי האט באצאלט פאר צוויי פון זיינע וויקטימס אנדערטהאלב מיליאן, וויפיל איז ווערט א מענטש וואס ער איז געזעסן צוואנציג יאר און ער האט געהאט א מעסיוו הארט עטעק ווען ער איז ארויס. קומען ווייל ער איז געזעסן אין זון. פארשטיי בכלל נישט פארוואס ער האט געטון אזא נארישקייט, ער האט געדארפט קומען אויף סאטמאר, סאטמאר וואלט אים אלעס געגעבן. יעצט איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא דער בורשטינער רב, בורשטינער רב האט געטשענדזשט פאליסי, ער האט געזאגט ער וואלט מער נישט ברוך מרדכי'ן עולה זיין, און ער לאזט אים נישט דאווענען מצרף זיין צו מנין. יעצט איז דא חילוקי דעות, אסאך זאגן ווייל ברוך מרדכי אליין האט שוין מודה געווען אז ער איז געווען א חזיר, און אסאך זאגן אז דער בורשטינער איז געווארן אן אפגעפרעגטער מענטש, יעדער האט אים געזאגט ביסט משוגע אזא חזיר, העלפט פונעם עולם זענען אוועק געגאנגען, זיי האבן מורא, זיי פרעגן אים דו האסט צוועלף קינדער, דו האסט נישט מורא פאר דיינע קינדער, דו לאזט אריין דעם חזיר, סאיז דא חילוקי דעות פארוואס ער האט געטשענדזשט פאליסי, למעשה הער איך ער האט געטשענדזשט פאליסי און ער האט אים געזאגט ער קען דאווענען אויבן אין ווייבער שול, יעצט. ס'איז דא א דריטע דעה אז ער האט געטשענדזשט פאליסי ווייל דער טשעק וואס חיים יענקל האט צוגעזאגט צו בויען דעם ארון קודש דאס איז נאכנישט אנגעקומען, ס'איז געווען א שניי זעהט אויס און די פאסט אפיס ארבעט אביסל שטייט. רעגארדלעס די סיטשועישאן ער דאווענט אין ווייבער שול רבותי ס'איז נישט דא נאך אזא מין אפענע פתח פתוח צו זנות ווי ברוך מרדכי זאל דאווענען אין ווייבער שול ער דאווענט כאטש אין בית מדרש זעהט מען אים מ'וואטשט אים. אז ער דאווענט אין ווייבער שול זאלט איר וויסן, בורשטינער בית מדרש זאל מען צושפארן, ס'איז א מקום לזנות און מ'טאר עס נישט צולאזן. שוין, יעצט, דאס איז נאר געווען א צוגעלייגטער עמורדזשענסי, און יעצט קומט נאך אן עמורדזשענסי, און נאכדעם קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקהל, כ'האב געוואלט מאכן א שטיקל עמורדזשענסי, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, און דער שיעור דויערט בערך אנדערטהאלבן שעה, איך לייג יעצט צו נאך. א האלבע שעה וויכטיגע זאכן דברים העומדים על הפרק. די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן אז כ'האב געזאגט פאריגע וואך אז מיין דיסטריקט אטוירני די עי די עי הייסט מיסטער פארקאש אויפן ערשט נאמען הייסט ער ארי פארקאש. כ'האב ענק אויך געזאגט אז ווער ס'דרייווט די גרעסטע בום אין וויליאמסבורג הייסט אויך ארי פארקאש. איך האב ענק אויך געזאגט אז דער לויער פון נחמיה וועבערמאן וואס האט אזוי גוט געארבעט אים אריינצושליידערן אויף הונדערט און דריי יאר הייסט אויך ארי פארקאש. סא בקיצור, דער עולם האט פארשטאנען די מעסעדזש אז ס'איז דא אן ארי פארקאש וואס ער איז געווען דער וואס האט אין בעלז מטמא געווען א האלבע דארמעטארי. א בחור זאגט מיר ער האט געמוזט אנטלויפן פון דארט, ער האט דארט געלערנט, שטאטס ער זאל קענען בלייבן א בעלזער בחור, א הייליגער אפגעהיטענער בחור, האט ער געמוזט אנטלויפן פון דארט און האט געמוזט קומען אהיים אויף אמעריקע זיך זוכן א דזשאב. פרעג איך אים ביסט יעצט העפיער? זאגט ער זיכער, קודם איך האב נישט א סעקס פריק וואס ס'קומט מיר אריין יעדע נאכט אין בעט, בין איך שוין צופרידן, און אויסער דעם מאכט ער געלט און פארטיג. עניוועי. אבער איך האב נישט געזאגט אז יענער בחור הייסט ארי פארקאש, איך האב גענומען א דיסקלעימער, איך האב סתם גערעדט אז דער וואס ער דרייווט א בום הייסט ארי פארקאש, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה וויל איך ענק זאגן, איך קען דאך נישט וויסן צו די אלע זאכן זענען אמת צו נישט. יעצט איך וויל קודם נאכאמאל פאררעכטן א קלייניקייט, כ'האב ענק געזאגט. אז ס'איז דא א חזיר, עטס האטס נישט יעדער האט געכאפט אז איך רעד דא פון ארי פארקאש, האט דער עולם געמיינט אז איך רעד פון משה נחום זיגלמאן, שרייבן זיי מיר ער איז א באוויסטער חזיר, און אזוי ווייטער, נאכדעם שרייבן זיי מיר אז זאלסט וויסן דער וויקטעם פון אהרן רייז רוז ריז איז נישט אן אנדערער ווי דער זון פון אהרן בערגער וואס משה נחום איז זיין פעטער. איר הערט וויאזוי ס'גייט געקניפט און געבינדן די חזיר'ייקע פון די משפחה. עניוועי. אבער דעיס איז אן אנדערע קעיס אינגאנצן, איך רעד יעצט נישט פון דעים קעיס, די קעיס איז אפגערעדט. מ'האט מיר אריין געשריבן אז ער האט א דזשאב אין אנטווערפן ביי א איד א בעלזער, און מ'האט שוין גערעדט מיט אים אז מ'זאל אים פטור ווערן פון דארטן, און מ'טוט אין דעים. און אויסער דעם פאר ער ווערט אים פטור דארף ער זעהן אז ער זאל אים נישט שיקן ערגעץ אנדערש וואו מען קען אים נישט ווייל דעמאלטס וועט זיין נאך ארגער וועט ער נישט אפחזיר'ן בעלזע בחורים וועט ער אפחזיר'ן וויזשניצע בחורים צו אנדערע בחורים עניוועי דעיס איז די פרשה פון אנטווערפן פון משה נחום זיגלמאן. יעצט גייען מיר צוריק דא צו אן אלטע פרשה וואס איך האב אויך גערעדט, און דאס האב איך טאקע געמיינט, איך האב נאר נישט געוואלט זאגן זיכער ווייל איך ווייס דאך נישט אז א בחור קאלט מיך אפ, מ'האט אים מורא'דיג מאלעסטעט און ער איז אוועקגעלאפן פון די ישיבה און ער איז געווארן אן ארבייטער, ווייס איך דאך נישט צו ס'איז אמת, האב איך געזאגט רמזים וועגן מענטשן וואס זיי הייסן ארי פארקאש. בקיצור, באקום איך דא איינס נאך עס אנדערע, טעלעפאן קאלס, אימעילס, כ'וואונדער מיך נישט, איך האב געמיינט אז די בחורים טוען נישט האבן קיין אימעיל, יעדער האט אימעיל, יעדער האט אלע מעסעדזשינגס, ס'איז אנבעליוועבל, איך געב ענק אסאך קרעדיט בחורים, עניוועי, שרייבן זיי מיר אזוי, מ'קאלט מיך אפ, ער איז נאך אלץ אין די ישיבה, ער שרייבט ווען ער איז אוועק פון בעלז איז ער געגאנגען צו די ישיבה דער בחור וואס ער איז א פגוע איז אוועק פון די ישיבה פון בעלז ער איז אהיים געקומען איז דער בחור געגאנגען אין די ישיבה פון בחורים וואס דאס הייסט שיעור ג'. ס'הייסט ברכת אהרן, שיהי' ברכת בני אהרן ידי, דאס איז אין גבעת שאול, דער בחור הייסט ארי פארקאש, זיין טאטע, און גאר א אינטערעסאנטע נאמען, ער הייסט הערשל צבי וחמיד ורגיג די לא בלאותא, ער הערשל פארקאש, ער איז די מנהל פון מרכז מוסדות בעלז, שטעל דיר פאר. סאו דער ארי דער זון פון הערשל איז דער בחור וואס האט אויף דעם נעבעך געמאכט א סערעס עניוועי. בקיצור ער האט א ברודער וואס איז געווען אמאל א הויז בחור ביים בעלזער רב, שרייבט ער אזוי, ס'קען זיין ער האט געפאטשקעט דעם רב אויך, וואס שרייבט א בעלזער בחור, איר הערט ווי ס'פארווייטיגט די בחורים זענען? קען זיין ער האט געפאטשקעט דעם רב אויך, זאגט ער איך ווייס נישט, ער האט א הויז וואס ער האט אסאך ברודער זענען מיט שידוכים, פרעג איך אים פארוואס גייט נישט קיין שידוכים, ער האט אויך א האטליין? זאגט ער ניין ער האט נישט קיין האטליין אלע זיינע ברידער פאטשקענען, ממילא וויל זיך קיינער נישט מיט עם משדך זיין. יעצט ער דערציילט מיר אז סאיז דא א מעשה איינער פון זיינע ברידער האט געלערנט אין אשדוד און ער האט געטאטשט א בחור און די טאטע פון דעם בחור איז געקומען שרייען אויף עם אין די ישיבה קולי קולות און איך פרעג אנדערע בחורים וואס זיי שרייבן מיר טעקסט צו סאיז אמת איך מיין איך פרעג זיי אויס וואס זיי ווייסן די זעלבע אינפארמעישן זעט אויס סאיז נישט קיין ליגן און ער זאגט מיר און די פאנטשליין איז אז זיין ברידער. פלעגט מען אייביג נוצן ער זאל בעיביסיטן דעם רב'ס אייניקלעך, און ממילא ווער ווייסט צו זיי זענען נישט געטאטשט, זאג איך אים יא אלעס קען זיין, און נאכדעם זאלט איר וויסן קומען נאך אריין ביז יעצט טעקסט פון אלטע בחורים וואס האבן שוין געלערנט, עס קען זיין זיי זענען נישט אלט אין יארן אבער זיי האבן געלערנט מיט יארן צוריק, און זיי שרייבן אז די ישיבה פארט אויף רעדער אבי מען הייבט שוין אן ארויסצוקומען מיט די חזיריי. יעצט איך האב ענק געזאגט פאריגע וואך און איכ'ל ענק זאגן נאכאמאל. איך בין מסכים אראפצופארן צום רב און ווייזן די אלע ווער ס'שיקט עס אריין, מען זאל אריינרופן די בחורים און זען, זאגן זיי ליגנט דארף מען זיי ווי מען זאגט קאנטשענען, אבער איז עס אמת דארף מען ארויסווארפן די חזיריי, ס'אנבעליוועבל אז די רב האט אנפארטשענעטלי איינע פון די חסידישסטע מוסדות אין די וועלט די גרעסטע כמעט, ס'איז פון די גרעסטע, און ס'זאל זיין אזויפיל חזיר'ייקע זאל דארט פארקומען, ס'איז אנבעליוועבל. איך האלט דער רב זיצט איינגעשפארט אין זיינע ד' אמות, און ממילא ווייסט ער נישט וואס טוט זיך אין די גאס, און די חברה קענען קאנטראלירן די טיהר. איך האב דאך געלערנט אין סאטמאר, ביי אונז האט מען אויכעט קאנטראלירט דעם רבינ'ס טיהר, נישט נאך תשכ"ח ווען ער איז געווען שוין נישט געזונט, נאר נאך פארדעם. און ממילא דארפט איר וויסן, רבותי, בעלז. ס'איז כבוד בית בעלז, ס'איז א שיינע חסידות, מ'טאר עס נישט לאזן אונטערגיין. טאמער לאזט מען עס יעצט אונטערגיין אז ס'וועט זיין דארטן חאזעריי, האסטו גארנישט פון גאנץ בעלז. איז שוין א פאבליק סקול בעסער, ווייל אין א פאבליק סקול איז כאטש דא א מעגל סגור און מ'לאט נישט טאטשן. להבדיל, מ'טאר נישט רעדן, א פאבליק סקול לערנט מען דאך נישט קיין אידיש, אבער איך זאג בנוגע לגבי סעיפטי פון די קינדער. רבותי! אלע צובראכענע בחורים נעמטס ענק ערגעץ א טשענס אז מ'גייט דורך אסאך מענטשן מיט אמאל אלעס, געב א שריי רעבע ס'דא חזירים וואס זענען מטמא די בחורים. און די רעבע האט זיך גראד געבן אהער אויס ווייל ער איז זייער זייער א דאון טו ערט מחנך ער ווייסט וואס ער וויל, און ער האט געבן אזוי גייטס אלע ארויס און נאכדעם צוקומען די גאלאפ אוי רעבע איז בלבלבלב רעבע גארנישט רעבע איך וויל רעדן איך וויל דיר זאגן וואס ס'גייט פאר ס'איז א גרויסער מוסד ס'איז דא אסאך ביף אסאך פלייש ס'איז דא אביסל תורה אויכעט, אבער אן יראת שמים. זנות איז על הגובה. איך בין מסכים אראפצופארן, יעצט לאט מיך אריין צום רב, איך געב אים אלעס איבער, איך פיר דא א בריך, א געהעריגן בוך וואס דא גייט פאר און ווער ס'קאמפלעינט. איך האב צוזאמגעשטעלט איבער א מנין צוועלף בחורים מיט יונגעלייט וואס האבן געזאגט ס'איז אמת אז. אין בעלז האט מען אונז געטוהן כל דבר אסור, מ'האט געוואלט אריינגיין זאגן אז יענקל פירער איז א וועלט חזר, האט יענקל פירער געזאגט ניין ס'איז פשוט איינמאל געווען א בחור וואס האט געהאט צוקער און ער האט אים געמוזט געבן נידלס, דו האסט אים נישט געדארפט געבן נידלס, ער האט זיך נישט געטוט אראפציען די הויזן אפילו פאר דיר אויך נישט און אפילו פאר א דאקטער אויך נישט, און די אלע וואס זענען דזשובענייל דייעביטיס האבן אזא באקסעלע זיי ווייסן עס ווי צו געבן, דער איז נאו ריזען פאר אלל דיס גארבידזש, ער איז שוין מודה במקצת. ניין רבותי ס'איז צרות איך זאג ענק נאכאמאל טאמער ער טוט עס לאזן יעצט דורך גיין די צייט דער בעלזער רב איז פון די איינציגע עלטערע רבנים נאך היינט אינעם דור וואס ער האט די הנהגה ער האט די חברה ווי מען זאגט ביים גארגל הי איז סטיל די באס נישט אזוי ווי אהרן אהרן אין זיין ישיבה ווען ער וויל איינפירן די מינדעסטע זאך פון צניעות שפייען זיי אים אלע אין פנים ס'איז א שאנדע. ר' מאטעלע האט קיינמאל נישט געהאט קיין אגענדע, סתם א צעווילדעוועטער מענטש געווען. שפאר צו די ישיבה, איך געהער צוויי בחורים וואס האבן געהאט איינער מיטן אנדערן געזאגט שפאר צו די ישיבה, איז ער געלאפן צום סאטמאר רב האט אים דער רבי געזאגט דער האט די ישיבה געמאכט אויסלערנען דעם בחור וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, נישט צוצושפארן, ווער זאל עס אויסלערנען דעם בחור, זאגט ער יא אזוי גייט עס. בעלזער רב איך געב דיר א מעסעדזש איך האף אז ס'קומט אן, יו העוו טו אימפראוו די עניני צניעות און אז דו וועסט אראפלייגן די פיס און דו וועסט עס טרייען צו אימפראוון וועסטו אויסזען אזוי ווי די פאר גוטע ישיבות. אזוי ווי תולדות אהרן, ס'איז דארט זייער אימפראווד די צניעות, און אזוי ווי גער, און אז טאמער נישט עסט אויסזעהן אזוי ווי סאטמאר, עניוועי שטעל דיך אויף די פיס בעלזער רב. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, איך האב פאריגע וואך געזאגט אז ס'איז דא איינער איך ווייס נישט זיכער אויב ס'איז דער זישע ווייס איך האב געגעבן זיין טעלעפאן אויב ס'איז ער זאל מען וויסן אז ס'איז צרות יעצט וויל איך זאגן רבותי, כ'האב עס פשוט געזאגט וועגן דעם ווייל כ'האב געוואלט דער עולם זאל צולייגן אן אוזן קשבת, ווען מען געבט א פאזל טרייט מען עס אויסצופיגען, רבותי ס'איז דער זישע ווייס, רבותי צענליגע בחורים האבן געזאגט ער האט זיי געטאטשט אויפן באס, ער פארט אויף טאהש, נישט נאר היינט, ער פארט יעדע פאר וואכן, און זיין טאטע האט אויסגעגעבן הונדערטער טויזענטער דאלער עס זאל אים היילן, די מענטש קען מען נישט היילן, ער וועט נאך מכשיל זיין טויזענטער קינדער פאר מ'עט אים אריין פירן אין דזשעיל, און דאס איז אונזער קאמיוניטי, און די רבנים בעקן דאס. אוודאי ווייל ס'איז לעיזער'ס נעפיו, לעיזער קעסטענבוים. ער וועט געבן נאך אפאר טאלער. ער וועט געבן נאך אפאר טאלער וועט מען אפהאקן נאך אפאר טויטע די קעפ אבי ס'וועט זיין ביליגע דירות און ער וועט מאכן גרויס געלט. כ'וויל ענק זאגן רבותי, דער מצב איז שרעקליך, ס'איז איום ונורא אונז האמיר חזירים אין די גאס זיי קענען זיך נישט האלטן די הענט ביי זיך. יחיאל ברוננער האט מטמא געווען א בחור אפאר וואכן צוריק. עטס ווייסט וואס ער האט געזאגט פארן פאליס? איך ווייס נישט, דער בחור איז צו מיר צוגעקומען, ער האט מיך אנגעכאפט דארט ווי מען טאר נישט, איך האב מיך פארלוירן, א מינוט האב איך אים צוריק געכאפט. לא די זיי זענען חולי רוח, זיי וואלטן באלאנגט אין א תפיסה, קיימאל נישט צו זעהן דעם אויר העולם, גייען זיי נאך זאגן ווען זיי אטאקירן איינעם אז יענער האט גאר זיי אטאקירט, אז ברוך מרדכי לעבאוויטש האט גאר געטענה'ט אז יעדער שיינער בחור, יעדער יונגער בחור איז גאר אים נאכגעלאפן ווייל ער איז דער שענסטער מענטש אין שטאט. א גראבער פיפל זעהט אויס ווי א חזר. ער איז גאר דער שענסטער מענטש אין שטאט, יעדער האט איהם אטאקירט. איטס דעדלי ראנג. יחיאל, מען גייט דיך אראפ נעמען יעצט פון די מעפ פאר וואן ריזען, ווייל די ביסט א שייגעץ און א לאו-לייף. קום זיך כאטש אן ווי דער בדחן, דער בדחן האט געזאגט דעם אמת. דער בדחן שווארץ האט געזאגט, רבותי, איך בין קראנק, איך לויף נאך בחורים, איך לויף נאך יונגעלייט, איך טשעפע נישט אפ. מ'האט געהערט די טעיפס מ'האט עס טרענסלעיטעד ווי ער רעדט כסדר מיט דעם בחור זייער מיאוס, און ער האט מודה געווען, ער האט געזאגט ליסן, טו וואס דו ווילסט, נעם און שפאר מיך איין, טראו אוועי די קי. גייען זיי נאך נעמען, גאר זאגן יחיאל גייט נאך טענה'ן אז יענער האט איהם גאר אנגעכאפט, הער א מעשה. א בחור פון פֿיר און צוואַנציק פֿינף און צוואַנציק גייען אנכאפן אן אלטן איד פון איבער זעכציג יאר. וואסערע א שאנדע דאס איז, ווען יעדער ווייסט וואסערע א חזר ער איז. אנבעליוועבל. יעצט וויל איך זאגן נאך א זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז דא דער בחור דער וויקטים פון דעם שווארץ. זיינע עלטערן מוטשען אים, זיי לייגן א לחץ ער זאל ארויסגיין פון קאורט און ער זאל אוועקפארן אויף ארץ ישראל. כ'וויל זאגן פאר זיינע עלטערן, ער איז א רב און זי איז א רעבעצן, איר ווייסט אז אין פריזן איז דא רבנים און רעבעצנס אויך. אייזיק לייכנשטיין'ס מאמע האט אים געהאט אין תפיסה, און כ'מיין דער טאטע זיינער איז גאר געשטארבן אין תפיסה. כ'בין נישט זיכער. מען נעמט רבנים און רעבעצנס אויכעט אין די תפיסות, און דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען. אויב איר וועט אינטימידעיטן אייער זון, וויל איך בעטן אייער זון ער זאל קאלן נײַן וואן וואן, ס'איז נישט קיין שום כיבוד אב ואם נישט צו קאלן אז זיי אינטימידעיטן אים, מען האט אים געטאטשט, יענער האט מודה געווען, דער איז נאו דיסקרעפענסי צו ס'איז אמת צו נישט. דער'ס נאו ריזען פארוואס איר זאלט זיך אריינלייגן און אינטימידעיטן אייער זון. און נאכדעם קוק איך, דיין זון איז א יונגער בחור, א שיינער בחור, ער איז אַכצן יאר אלט, ער ווייסט שוין וואס דאס הייסט סעקשועל אביוז, ווייל מען האט אים אביוזד, סאו די ענד אוו די דעי שיקסט אים אויף ארץ ישראל, גייט ער אנדערע פוגע זיין, ער דארף דא זיצן און דו דארפסט אים געבן העלפ, העווי העלפ. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, ביי ענקער משפחה איז דא א ניס פון אהרן טייטלבוים וואס איז געקומען אמאל וויזיטן אין מאנרא, נישט אין ארץ ישראל, זי איז געווען פופצן זעכצן יאר און אהרן האט זי געזעצט אויף די שויס, ס'האט זיך איבערגעקערט גאנץ מאנרא דעמאלטס און מ'האט שנעל פארשוויגן און מ'האט עס אוועקגעגעבן פארן באבאווער רב צו זיין א שניר, כ'מיין זי איז די שניר פון באבאווער רב, מ'האט געמאכט א שנעלן שווייג. סאו איך וויל פארשטיין איין זאך, אז מ'קען נישט שיקן צו אהרן טייטלבוים א רב קען מען נישט שיקן אריין א ניס? ווייל גראד הייבט ער אן צו פאטשקענען און ער זעצט אויף די שויס, און איך ווייס נישט וויאזוי ס'האט אויסגעזעהן זי מיט אים, מיט די הוא בבגדו והיא בבגדה. גייסטו שיקן א זון יעצט אויף ארץ ישראל, דאס איז די בעסטע פלאץ אז מ'זאל אים מטמא זיין און ער זאל קענען מטמא זיין אנדערע. איך בעט דיך בחור טייערע, טאמער דיין טאטע און דיין מאמע זאגן דיר איין ווארט אפילו בעקיפין, זיי שיקן א שליח אהער און אהין, קאל ניין וואן וואן אויף דיינע עלטערן, זעץ זיי איין. די אינטימידעישן מוז זיך ענדיגן. די סעקשול אביוז איז שוין גאנץ פיין געענדיגט ברוך השם. דאס קומען פאראויס האלט שוין אויך אויף אביסל א וועג, אבער די אינטימידעישן. דעיס גיי מיר אונז זיך נאך שלאגן. ווי אר נאט גאנע לעט דיס העפן. קיינער איז נישט בעלעבאס אויף א אכצן יעריגן קינד. האסטו געוואלט זיין בעלעבאס אויף דיין קינד האסטו געדארפט מאכן זיכער אז ווען דיין קינד האט דיר געזאגט אז איינער לויפט אים נאך און ער שיקט אים טעקסט מעסעדזשעס, און ער שיקט אים טעלעפאונס און אלעס איז ריקארדעד, האסטו געדארפט דיך אריינלייגן אין דעם מצב און זען וויאזוי מען שטעלט עס אפ, נישט יעצט זאלסטו אים אינטימידעיטן. און טאמער אהרן טייטלבוים, וואס ער איז אין דיין משפחה, רופט דיך אן און סטראשעט דיך, זעץ אים אויך איין. מען נעמט גרענד ראבייס אויכעט אין די תפיסה. דאס גייט זיך אויפהערן רבותי, העלפטס מיט און ס'עט זיין אן ענדע צו די אלע צרות. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, דוד שיע פרידמאן דער גרעסטער נואף וואס האט דא געהארגעט טויזענטער קינדער, געזעסן אין מונקאטש, דער מונקאטשער רב לאט אים קומען דאווענען אבער ער זאגט אין טוילעט טאר ער נישט גיין, אז ער דארף גיין אין טוילעט מוז ער אהיים וואקן און נוצן א טוילעט. דוד שיע פרידמאן האט גערעיפט א כלה פאר די חופה, מען האט געבעטן דעם טאטן זאל אים איינזעצן, זאגט ער ניין ער ווייסט נישט זיכער אפשר האט די כלה גאר אים גערעיפט, דער תירוץ איז ס'געווען דארט אפאר הונדערט טויזענט דאלער אינוואלווד, טאטע האט נישט געהאט געלט חתונה מאכן אזוי איז ער אויפגעלאכטן געווארן, און אויף דעם ארבעט מען יעצט אויכעט. אז די אלע געלטער זאל מען אויפהערן, ס'גייט זיך אויפהערן, דאנט ווארי ס'וועט קומען צו אן ענדע. דער דוד שיע עדווערטייזט אין איד צו אין בלאט האב איך געזען, ער עדווערטייזט אז ער לערנט אויס צו זיין א פאטאגרעפער, נאך א יאר ווערט מען א דזשענערל, נאכדעם א קארדינעל, און נאכדעם נאך, איך ווייס פונקטליך, און ער ווערט נאך א פויפ, איך ווייס פונקטליך די אלע מדריגות, רבותי דער איז א וועלטס חזיר, גייטס נישט מיט אים אין איין גאס. ער האט מטמא געווען צענליגע און צענליגע קינדער, זיינע וויקטימס דרייען זיך נאך און זיי קענען נישט קיין שידוך טון און אסאך זענען רעדזשיסטערד סעקס אפענדערס. און יעצט וויל איך ענק זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, צוביסלעך דער עולם האט דאך די אלע זייער גוטע ווי מען זאגט אפ טו דעיט טעקנאלעדזשי, וויל איך ענק פארציילן א מעשה. עטץ וועטס לאכן א גוטס, עטץ וועטס אלע אראפפאלן פון בענקל. באקלטס ענק אן מיט די סיט בעלט. ס'איז דא א איד וואס ער הייסט לעזער קעסטנבוים, ער האט א ברודער משה אהרן קעסטנבוים. משה אהרן קעסטנבוים האט א זוהן, איך געדענק נישט פונקטליך וויאזוי ער הייסט. ער איז געגאנגען אין סטראזשניצער מקווה פאריגן פרייטאג. און דעמאלט ווען מען האט איינגעזעצט דעם בדחן שווארץ און ער האט אנגעהויבן צו שרייען, ער איז שוין געווען נאקעטערהייט אויסגעטון, ס'איז דאך די בעסטע צייט צו רעדן, ווייל אונז האמער דאך נישט קיין געי און מעסאדזש פארלערס און קיין געי בעדס, נוצט מען די מקווה, איז ער אויסגעטון שרייט ער, רבותי דאס אלעס איז געקומען ווייל נחום ראזענבערגן האמער אונז נישט אונטערגעברענגט, און ממילא מען האט אים נישט אונטערגעברענגט, קוק וואס ס'געשעהט. יעצט לאמיר דאס צו צעלייגן אויף קליינגעלט. קודם כל. וואס הייסט וואס געשעהט? אז דער שווארץ האט מטמא געווען א בחור צו אז דער בחור איז געקומען פאראויס? ס'איז אלעס געשעהט וואס געשעהט? און נאכדעם זאגסטו ווייל מען האט מיך נישט אונטערגעברענגט לאמיך דיר עפעס זאגן עטץ האטס געטרייט אלעס עטץ האטס אזויפיל געטרייט ווי איך האב א באנק אקאונט ווי איך האב א ביזנעס דיל אלעס איז מען דורכגעגאנגען, ס'איז געווען אזויפיל מסירה אז עטץ האטס נישט קיין השגה, ביז איין טאג האט מיר די גאווערמענט געזאגט וואט איז גאוינג אן, האב איך זיי געזאגט זייער פשוט, ווען דו פרעגסט מיך לכתחילה וואלט איך דיר געזאגט, איך בין אן עקטיוויסט קעגן טשיילד מאלעסטינג, און אין אונזער קאמיוניטי איז דאס געלאר, ס'איז נישט דא נאך אזא קאמיוניטי ווי מען ענדזשויעט זיך אזוי מיט קינדער ווי ביי אונז, און מען אינטימידעיט וויטנעסעס מיט וויקטימס, ממילא האבן זיי געטרייט, זיי האבן גע'מסר'ט דא, גע'מסר'ט דארט, זיי האבן אלדעס געטון. כ'האב באקומען יעדע צווייטע וואך א צעטל פון א פון אן אנדערן אקאונט זאלסט וויסן די גאווערמענט האט געוואלט באקוקן און זיי באקוקן נאכדעם געבן זיי דיר נאר א צעטל אז מ'האט באקוקט דאס אלעס סאו לאמיר דיר עפעס זאגן מיסטער קעסטנבוים וואס עטץ האטס געקענט האט עטץ שוין געטון מיט מסירה מ'האט געגאסן בליטש אויף מיר מ'האט געגאסן מ'האט געשאסן אמאל מיט א גאן מ'האט מיך געסטראשעט אפאר מאל אז כ'זאל צומאכן דעם האטליין ווען נישט שיסט מען מ'איז מיר נאכגעגאנגען אויף די ברידזש וואס איך האב דורכגעמאכט באנו באש ובמים. על קידוש שמך. סאו וואס נאך האסטו געוואלט טוהן? האסט געוואלט שיסן און איך זאל שטארבן און דער אייבערשטער האט נישט געוואלט? דאס קענסטו נישט. דעם אייבערשטן קענסטו נישט איינטיילן וואס צו טוהן. מען האט געשאסן, מען האט געצילט אין קאפ, דער פאליס האט דעמאלטס געזאגט ווער עס האט עס געטוהן איז א עקסעלענט שיסער, אז ער האט דיך געכאפט, פונקטליך ביי די ברעין עקזעקטלי. איי זיך געגעבן ער איז אדער געפארן צו שנעל אדער איז ארויסגעגאנגען די בולעט א סעקאנד לעיטער אדער האב איך געוואקט דעם וועג פארווערד אביסל צו שטייט איז במילא האט עס עס געכאפט אן א סלענט סאו עטס האט שוין געטוהן וואס עטס האטס געקענט האט עטס געטרייט צו טוהן סאו וואס נאך סאו דו זאגסט די בלעים איז ווייל מהאט נישט געטוהן גענוג דו האסט געטוהן וואס דו האסט געקענט ס'איבריגע האט דער אייבישטער געזאגט יעצט בין איך באלעבאס איך פיר די וועלט. און נישט קעסטנבוים מיט זיין עשירות, איך האב דיר געזאגט, מארק מיי ווארד, לעיזער העט נאך שטארבן ווי אן ארעמאן, ווייל ער איז א רועה זונות, און דער עולם גלייבט נישט ביסט משוגע, ער איז א ביליאנער, איך האב געזען שטארק איז געשטארבן ער איז געווען א מולטי מיליאנער, ער האט געהאט אַכצן הונדערט אפארטמענטס, ער האט געקענט אפבארען בענק מיט מיליאנס אוו דאלערס, ער איז געשטארבן א ארעמאן, יעצט איך זאג נישט אז לעיזערן העט מען הארגענען, איך זאג נאר ער העט שטארבן פענילעס, וואטש ענד סי. פארוואס? ווייל ער פיינענצירט אלע חזירים און ער איז אליינס א חזיר, הוא בעצמו איז א חזיר. סא עניוועי, קעסטנבוים, נאקעטערהייט דא אין די סטראזשניצער מקווה, דו, עטס האטס געטוהן וואס עטס האטס געקענט, און זעהט אויס אז מער קען מען נישט. דער איז א טיים ווען מען געבט אויף, עטס האט דעם בעלזער געוואלט אונטערברענגען, דער איז א טיים ווען יו העד טו גיוו אפ, ער לאכט פון ענק, ער וואקסט ענק איבער, און ער פירט די זאך, און די זעלבע האט עטס מיט יעדן געטוהן, מיט וועם האט עטס נישט אנגעהויבן? און ווי זענט עטס אנגעקומען מיט יעדן? יעדער האט זיך אוועקגעצויגן און האט זיך געבויעט אליינס. עטס האטס ליובאוויטש אויך געוואלט אונטערברענגען. עטס האטס אים אונטערגעברענגט? יא! ער האט נישט געקענט אריינקומען אין הונדערט שילן אין ווילימסבורג. אבער אין בית חבד איז דא מער טוילעטס וויפיל אונז האמער ערליכע אידן אין בית מדרש. סאו וואס האט עטס געטוהן? עטס געטרייט די בעסט. נו, קענט עטס זאגן וואס דער נביא האט געזאגט, ווי דער רבי זאגט אין על הגאולה ועל התמורה, אה, בשוא עבוד אלקים, מה בצע כי נשמרנו משמרתו, האבן מיר געטרייט אלעס, ס'איז נישט אנגעקומען אין ערגעץ. עניוועי, יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן נאך א זאך, אויסער דעם וואס איך פארשטיי נאך נישט, דו זאגסט וועגן דעם איז דאס געשעהן, וועגן דעם איז געשעהן וואס? אז דער בחור איז געקומען פאראויס? צו ס'איז געשעהן אז מ'האט גערעיפט א בחור? ניין דאס קען נישט זיין ווייל די האטליין לאט נישט רעדן סאו דו מיינסט צו זאגן ווייל ער איז געקומען פאראויס. איך וויל אויך דיר דערציילן א סוד וואס דו העסט לאכן יעדער זאל זיך אנלייגן דעם סיעט בעלט ווען נישט פאלסטו אראפ פון בענקל. הערט אויס א מעשה. איינער האט אים אויפגעכאפט אין די מקווה נאקעטערהייט שרייענדיג און מען זעהט די גאנצע מקווה דעם האלבן עולם נאקעט כ'האב דאך געזאגט דאס איז דאך אונזער חורבן. און מקווה'ס פאר מענער, א נייע זאך, און מען טוט דארט אפ כל דבר אסור, און מען פאליטיזירט, עניוועי, איינער איז געגאנגען און האט דיך אויפגעכאפט, און האט עס איבערגעגעבן פאר די גאווערמענט, און איך האב עס באקומען אלס א הערעסמענט, דו האסט דאך מיך יעצט געסטראשעט, דו האסט דאך גע'טענה'ט אין די מקוה מ'האט נישט געטוהן גענוג אונטערצוברענגען נחום ראזענבערג, סא יעצט ביסטו שוין אויף די ליסטע, אז דו האסט געסטראשעט א מענטש וואס ער איז א עדוועקעט פאר טשילדרען. די גמרא זאגט, די גמרא דערציילט אונז א מעשה, מסכת בבא בתרא, פון אנפאנג, דעם ערשטן פרק, ס'איז געווען די חזל האבן גע'דרש'נט מקרב אחיך תשים עליך מלך אז ס'טאר נישט זיין קיין קעניג נאר א איד, איז געווען איינער הורדוס, הורדוס דא וואס זאגן ער האט זיך מגייר געווען דא וואס זאגן ער האט זיך נישט מגייר געווען ס'איז נישט קיין חילוק, בקיצור איז ער געווארן זייער ברוגז אז די חזל דרש'נען אזוי ווייל ער איז דאך געווען קעניג און האט געוואלט זיין קעניג אין ארץ ישראל, איז ער געגאנגען און ער האט אויסגעהארגעט אלע סנהדרין. א איזי וועי אוט עס אראפברענגען נחום ראזנבערג עט נישט זיין קיין פראבלעם סעקשועל אביוז. איז ער געגאנגען און ער האט איבערגעלאזט איינעם יודא בן, בבא בן בוטא, ער האט אים אויסגעשטאכן די אויגן, און ער האט אים אנגעהויבן אויסצופרעגן, ער האט נישט געוואוסט אז דאס איז דער קעניג, ער האט אנגעהויבן צאמצורעדן אויפן קעניג, זאגט אים בבא בן בוטא, ס'איז דא א פסוק, גם במדעך לא תקלל מלך, מ'טאר נישט אין דיין שלאף צימער שעלטן א קעניג, ווייל דו ווייסט נישט ווען ס'וועט ארויסקומען. קיצור אהער און אהין, און ער האט קיינמאל נישט געזאגט א שלעכט ווארט. ער האט געזאגט, כ'האב נישט געוואוסט אז עטס זענט אזאלכע וואוילע מענטשן, ווען איך ווייס ווען הארג איך ענק ווען נישט. ער האט אים געפרעגט וואס קען איך טון תשובה צו טון, זאגט ער, דו האסט, דו האסט טונקל געמאכט די ליכטיגקייט פון די וועלט, ווייל דו האסט צוגענומען די סנהדרין, עסט צוריק בויען דאס בית המקדש, דעמאלטס עט עסטו צוריק אויפלייכטן די ליכטיגקייט פון די וועלט. ברענגט די גמרא אז ער האט צוריק געבויעט דעם שענסטן בית המקדש, דאס איז מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין יפה מימיו, היינט די כותל מערבי די אלע דאס איז עס הייסט הורדוס די שטיינער זענען הורדוס שטיינער ס'איז ארום גענומען צוויי אינטשעס ארום און ארום מיט אן אינגרעווינג דאס איז די סימן דאס איז הורדוס און די זעלבע די מערת המכפילה געבויט מיט די שטיינער און אזוי ווייטער ער האט אויפגעבויט אלע אידישע זאכן בקיצור וואס איך וויל ארויס ברענגען פון דא איז. אמאל זעמיר אונז געווען אזאלכע עזות פנימער און מיר האבן געשריגן אין די גאס מ'האמיר געטוהן מ'האמיר. מען נישט קיין מורא געהאט צו אינטימידעיטן, האט מען געטון כל דבר אסור, מען האט געסטראשעט מיט אלעם, היינט ווייסט מען אז ס'איז דא א פראבלעם, מען קען עס מער נישט טון, די גאווערמענט לאזט עס נישט צו און אונז לאמיר זיך נישט מער, איז געווארן א זאך, מען טוט עס שטילערהייט, נו ווי דען דא מער א צניעות'דיגע זאך, א צניעות'דיג פלאץ ווי א מקווה, קיין פיקטשערס וועט קיינער נישט כאפן דארט, קיין טעיפ רעקארדער האט קיינער נישט, ליטל דיד הי נאו אז ער איז געווארן אויפגעכאפט מיטן פיקטשער נאקעטערהייט ווי ער שטייט און ער שרייט. און ליטל דיד הי נאו מען הערט אים און מען זעהט אים קלאר ער קען נישט זאגן ס'איז נישט זיין שטימע, און ער האט געסטראשעט א מענטש, ער האט מיך געסטראשעט און איך האב עס אפילו נישט געטוהן ווייל עס ווייס איך אז מיך לאזט מען נישט אריין אין סטראזשניצער מקווה, דארט גייט דער שייגעץ עלפערט וועלפערט באהאלט זיך דארטן, אין סאטמאר האט ער מורא צו טאטשען קינדער אין קליימער ווייל ער הייסט דאך ראש הקהל, לויפט ער זיך באהאלטן דארטן אין סטראזשניץ, ניין איך מיין איך בין מיך טועה, עלפערט וועלפערט גייט אין קליוולאנד, ניין ניין ניין ס'א טעות ער גייט אין קליוולאנד נישט אין סטראזשניץ. אין סטראָזשניץ איז ער געגאַנגען, ער האָט זיך אױסגעגעבן די געפֿילן, דער קעסטנבױם, קעסטנבױם, קיפּ אַפּ די גוד װאָרק, איך האָב עס נישט געהערט פֿון, פֿון דער מיקװה, װײַל איך גײ נישט אין דער מיקװה, איך האָב עס געהערט פֿון די אַדער סײַד אָף טאַון, עס איז שױן אַרײַן בײַ דער גאָװערנמענט, מע זוכט די גאַנצע קעסטנבױם-פֿעמילי, מע װיל װיסן, װאָס דאָס איז געװען מיט שטאַרק, מע הײבט אָן צו זען, דאָס איז מערדערס, רוצחים. ווי קומסטו צו זאגן מ'האט נישט גענוג געטרייעט גענוג געארבעט אונטערצוברענגען נחום ראזנבערג? ווער ביסטו זאלסט מיך אונטערברענגען? ווייל דיין זיידע האט אפאר געגנב'עטע געלטער וואס אלע אונזערע געלטער פון שטאט וואס אונז האמער באקומען פון די גאווערמענט אלעס איז אונזער געלט וואס ער האט געקענט אביסל אפגנב'ענען הערשל מיט זיין טאטן מיט זיין זון לעזער. צוויי וועלטס גנבים האבן אפגעגנב'עט און זיי האבן מצליח געווען אביסל מיינען זיי זיי זענען בעלי בתים אין די שטאט. וואס האט הערשל היינט פון זיין געלט? ער פאלט אפ אין קבר, הונדערטער ביזנעסלייט האט ער אומגעברענגט, ער וואלט געקענט זיי אויפשטעלן און געבן די הלוואות, ער וואלט דא געקענט מאכן א מענטש פון די שטאט, אריינגעפלאנצט ביימער ס'זאל ארויפגיין די ריעל עסטעיט, און זיין ריעל עסטעיט איז ארויפגעגאנגען, סאו וואס האט ער היינט דערפון? ער שטופט דעיזיס אונטן פון קבר? א מענטש וואס האט געקענט אויפבליען כלל ישראל נאכדעם וואס אונז זעמער געווען אזוי צעבראכן נאך אזא היטלער מלחמה, און יעדער איד האט געוואלט מאכן אביסל פרנסה. האט מען יעדן אונטערדריקט, און אפאר אידן האבן זיך אפגעגנב'עט דאס געלט. זארג דיך נישט לעזער, דו עסט שטארבן פענילעס, הער וואס איך זאג דיר, מארק מיי ווארד, דו ביסט א שותף אין די גאנצע צייט אין צו טרייען צו באפרייען דעם שייגעץ ברוך מרדכי, און ער גייט צוריק, דיין געלט איז געגאנגען וועיסט, און אזוי וועט זיך אויסלאזן אלעס, א פיו סמאל בעד דעסיזשענס מיט אזאלכע גרויסע געלטער, יול בי ווייפד אוט. עניוועי, סאו די, איך בעט נאכאמאל, איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט, דער זוהן פון. משה אהרן, קיפ אפ די גוד ווארק, יו סאו פאר יור דואינג גוד, נאר זאלסט דיך געדענקען גם במדעך לא תקלל מלך, דו ווייסט נישט וויפיל סאפיסטיקעיטעד עקוויפמענט יעדער האט היינט אין טאש, יעדעס ווארט וואס דו זאגסט ווערט גוט אויפגעכאפט, און אין די מקווה כאפט דיך יעדער אויף פיקטשערס ווייל די חזירים ווילן דאך א גאנצע וואך זעהן וואס איז פארגעגאנגען פרייטאג, סאו עניוועי.

אונז זעמער פריי געווארן פון פרעה און פון מצרים, יעדן טאג ווען מען דאווענט און מען זאגט אתה הוא ה' אלקים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך נאכדעם וכרות עמו הברית און דאן הייבט זיך אן אז ישיר משה, דער אייבערשטער האט אונז אריינגעפירט אין מצרים און ארויסגעפירט, דארף מען וויסן איין זאך, יעדן טאג גייען מיר ארויס פון מצרים, אין סידור פון תניא איז ער דאס מסביר באריכות. אז דאס וואס מען זאגט עס יעדן טאג איז ווייל יעדן טאג איז יום כיפור און יעדן טאג איז ראש השנה און יעדן טאג גייען מיר דורך דעם גאנצן מצב פונעם יאר און פון אלע דורות און ער רעכנט אויס יעדע זאך ווי ס'איז למשל יום כיפור איז שמונה עשרה מען גייט אריין לפני ולפנים ראש השנה איז קריאת שמע. ס'איז א גאנצע אריכות וואס איך וויל נישט יעצט אריינגיין, די אונטערשטע שורה איז אז יעדן טאג גייען מיר ארויס פון מצרים, אונז זעמיר ברוך השם ארויס פון אונזער מצרים, מצרים זענען די רבנים, ימח שמם וזכרם אויף יעדן עקסטער ווער ס'האט זיך געשלאגן אז די פעדעפיילס זאלן קענען עקזיסטירן און די וואס זיי שלאגן זיך קעגן די פעדעפיילס זאל מען אונטערברענגען, זיי זענען, זיי זענען מצרים, זיי זענען פרעה. דער אר"י הקדוש זאגט פרעה דאס איז עורף, דער גענאק, משכב זכור מאכט מען מיטן עורף ווען מ'איז אויסגעדרייט, איז חז"ל אויך לצים געווען. יעצט, געווענטליך ווען מ'ענדיגט אזא מלחמה און מ'מאכט א דעקלערעישאן אוו אינדעפענדענס, הייבט מען אן גראד צו שרייבן אסאך היסטערי בוקס, און מ'ליינט דאס פאר די נעקסטע כ'ווייס נישט וויפיל יאר.
צו וואס פעלן אויס די היסטערי בוקס? וואס דארף איך וויסן וויאזוי ס'איז געווען די סיוויל וואר? וואס דארף איך דאס אלעס וויסן? און די זעלבע אפילו ווען אונז לערן מיר להבדיל ביי אונז אין תלמוד תורה די מלחמות פון דוד און גוליית מיט אנדערע זאכן, צו וואס דארף איך דאס היינט וויסן? די תירוץ איז ווייל היסטערי ריפיעטס איטסעלף. ס'איז די זעלבע סיסטעם, נאר אמאל הייסט עס דוד און גוליית, נאר אמאל הייסט עס נחום ראזענבערג קעגן די רבנים, און יעדער איינער ביי זיין מלחמה.
און ממילא מוזטו זעהן איין זאך, מען האט געדינט דעם אייבערשטן מיט מסירות נפש איווען דאו דער וואס נאו טשענס צו געווינען. און דאס איז וואס מען מוז זיך אריינבאקן אין הארץ, ס'דא אין אמעריקע איז דא די אייזענהאוער סיסטעם, די אלע מעידזשער הייוועיס, נעם א מעפ פון אמעריקע שפרייט עס אויס וועסטו זעהן ס'גייען ראודס פון איסט אויף וועסט און פון נארט אויף סאוט, וועסט אריינפארן אין די ניו יארק סטעיט טרואוועי דאס גייט פון סאוט ביז ארויף נארט ביז מאנטריאל און נאכדעם דרייט זיך עס איין און ס'פארט פון איסט אויף וועסט ביז באפעלא. און ווען דו פארסט אריין אין די טרואוועי וועסטו זעהן די אייזענהאוער אינטערסטעיט סיסטעם, וואס איז דאס די אייזענהאוער אינטערסטעיט סיסטעם? וואס דאס איז איז איין קלייניקייט. אייזנהאוער איז געווען די דזשענערל לידער אין ווארלד וואר טו. ער איז געווען די מיליטער. און וועגן דעם האט מען אים געוואוט צו זיין פרעזידענט ווייל ער האט געמאכט אזא פענאמענעל דזשאב. ער האט געוואוסט אז ווען אמעריקע איז געפארן, און נישט נאר אמעריקע נאר די גאנצע קאאלישן וואס האבן איינגענומען די דייטש, זענען געגאנגען די דייטשן זיי האבן באמבעדירט די בריקן, זיי האבן באמבעדירט די הייוועיס מען זאל נישט קענען דורך פארן, מ'קען פארן פארן פארן אינמיטן, האסט א ים גיי פאר עס דורך, האסט א וואסער א ריווער א לעיק קענסט נישט דורך פארן. ווען אייזנהאוער איז געווארן פרעזידענט האט ער געזאגט וואס זאל איך טון אז ס'וועט זיין נאכאמאל אזא מלחמה און זיי באמבעדירן אין אמעריקע אלע גרויסע ברידזשעס אונז וועט מען נישט קענען האלטן איינס אין דעם גאנצן לאנד. אמעריקע איז אמאל געווען די סיוויל וואר, ס'איז געווען אסאך צייט וואס די פרענטש האבן געאקיופייד פרענטש טעריטאריס אין אמעריקע, נאכדעם האט מען עס אפגעקויפט די לואיזיענע פורטשעס מיט אנדערע זאכן, נאכדעם איז געווען ווען די ספעניש האבן עס געהאלטן, אמאל האבן די פרענטש געהאלפן פאר די אמעריקאנער זאלן אייננעמען די ספעניש, און ס'האט זיי געקאסט זייער גאנצע מלוכה, און זיי זענען געגאנגען בענקראפט, ס'איז אלץ היסטערי, באט יו העוו טו נאו איט. פארוואס? ווייל זאלסט אייביג געדענקען פון דעם טאג וואס דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט און ער האט עס באשאפן, און ס'שטייט נעשה אדם בצלמינו, זאגט רש"י שני רשויות משמע, ס'איז שוין געווארן א רעכטע זייט און א לינקע זייט. און פון ווען מ'האט צוזאם געשטעלט א מענטש וואס איז א קרוץ מחומר וואס דאס איז גשמי מיט א נשמה איז שוין דא צוויי צדדים. און מען וועט זיך ארומרייסן. און פון ווען מען האט צוזאמגעשטעלט צוויי מענטשן אויף די וועלט, האט מען זיך שוין ארומגעריסן. עס איז געווען קין און הבל, זיי האבן געאונט די גאנצע וועלט. די האול ווארלד איז געווען זייערס. מאנהעטן, פאריז, לאנדאן, ירושלים, אלעס איז געווען זייער. און זיי האבן נישט געהאט גענוג קיין פלאץ. ווייל דאס איז די בריאה, דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן די בריאה אז ס'זאל זיין שני הפכים, און דורך די צוויי וואס זענען די פארקערט איינער פון אנדערן, מוז מען זיך אויסארבעטן און ארויסנעמען דאס בעסטע פונעם מענטש. יעצט צוריקקומען צו דעם אייזנהאוער סיסטעם. דער אייזנהאוער האט געוואוסט אז ס'קען אמאל געשען אז מ'וועט וועלן צעשפליטן אמעריקע אין העלפט. אויף איין זייט וועט מען זיך נעמען פרענטשמען און אויף איין זייט ספאניאלעס אדער פארקערט, וואטעווער איט שוד בי. האט ער געזאגט איך גיי האבן א לאנד וואס מ'וועט קענען צוקומען עט עני טיים פון איין עק ביזן צווייטן פון נ דרום אויף צפון פון מזרח אויף מערב. וועסט נעמען די מעפ פון די יונייטעד סטעיטס וועסטו זעהן ס'איז נישט דא כמעט איין גרויסע מעידזשער אינטערסטעיט וואס דו קענסט נישט דורכפארן פון איין עק ביזן צווייטן אדער פארט ער איסט טו וועסט אדער נארט טו סאוט. סאו טאמער באמבעדירט מען למשל די ניו יארק סטעיט טרואוועי איז דא נאך איינער ער זאל קענען קאמפענסעיטן. טאמער באמבעדירט מען דעם ניין איז דא דער סעווענטי וואס דו קענסט פארן דעם זעלבן וועג, אפילו נישט ממש אין די זעלבע שעות אבער אין דעם זעלבן וועג, און דאס איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך, מען דארף אייביג זיין גרייט פאר א מלחמה, און מען דארף אייביג זיין גרייט צו לערנען היסטערי און צו וויסן ווער דיד דעי גאו ראנג און האו דיד דעי גאו ראנג. היטלער ימח שמו האט ארגאניזירט די צווייטע וועלט מלחמה, וועסט ליינען די היסטערי וועסטו זעהן, ווייל די ערשטע וועלט מלחמה האט דייטשלאנד פארלוירן און די יו ען האט זיי געמאכט זאלן אונטערשרייבן אז זיי טארן נישט האבן קיין אייגענע רעגירונג נאר א אויטאנאמי, איז ער געווארן זייער ברוגז אויף דעם ווייל ער האט געהאלטן אז ס'איז נישט געווען פעיר, די וועלט קען זיך נישט אריינמישן איבערדרייען זיין לאנד נאך ווארלד וואר טו. איז געווען די זעלבע זאך. אמעריקע האט געוויסט אז נאר דעם דייטש טאר מען נישט טראסטן, ער איז געווען אינוואלווד אין אלע מלחמות אין יוראפ, האט מען אים געגעבן פופציג יאר אטאנעמי, ער האט א לאנד, ער טאר נישט האבן קיין מיליטער, איך מיין ער האט נאך היינט אויך נישט קיין געהעריגע מיליטער ווייל עס פעלט אים נישט אויס, ווייל אמעריקע וואטשט אים. עס איז נישט דא כמעט א גרויסע שטאט פון דייטשלאנד ווי אמעריקע האט נישט אן אייגענע בעיס, וואו ער זיצט דארטן מיט פליגערס. אמאל געווען, ס'איז געווען עפעס א רעבעצין געווארן זייער קראנק אין רוסלאנד, זיי האבן נאכנישט געהאט די אלע מעדיקעישאנס מיט אלעם, בקיצור האבן זיי געהייסן זי זאל נעמען א פליגער אויף דייטשלאנד, איז אריינגעגאנגען אין וויסבאדן אין א מיליטערי בעיס און מען האט איר געגעבן אלעס געהעריג, זי האט געהאט א וואלקינג נעמאוניע, זי וואלט געקענט שטארבן. אמעריקע פירט גאנץ יוראפ דורך דייטשלאנד וואו זיי האבן בעיסעס, און זיי האבן בעיסעס איבעראל, נאר אין דייטשלאנד זענען זיי פארבליבן, הגם נאך פופציג יאר האבן זיי געמוזט אוועקגיין, אבער דייטשלאנד באדערט נישט אז אמעריקע זיצט דארט, און אמעריקע באדערט נישט אז זיי זיצן דארטן ווייל זיי פירן גאנץ יוראפ. סא אונז דארף מען זיך אנהייבן אויסצולערנען פון די אלע היסטערי פון די מיליטער, דארף מען זיך אונז אנהייבן אויסצולערנען צוויי זאכן, האו דיד ווי גאו ראנג און האו קען ווי דו איט שודענט העפען עגען, די צוויי זאכן איז זייער וויכטיג, און וועגן דעם לערנען מיר אונז מלחמות פון דוד און גלית. לערנען מיר איבער די מלחמות פון משה רבינו מיט עמלק, לערנען מיר אז אין די צייט ווען די אידן זענען געווען ברומו של עולם דאס העכסטע וואס איז דא, דער אייבערשטער האט זיי געמאכט אזאלכע ניסים אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. א גוי געזעסן ביי זיך אינדערהיים אין פאריז, האט זיך אים צושפאלטן דאס גלעזל וואסער, נישט די גלאז נאר דאס וואסער, בשעת ווען ס'איז געווען קריעת ים סוף. ס'איז אנבעליוועבל! קומט עמלק דווקא דעמאלטס און ער נעמט זיך טשעפען מיט אידן, און דאס מוז מען וויסן אין היסטערי. אבער וואס וועט מען זאגן, עה! מען איז אזוי הויעך, מען איז אזוי ברומו של עולם, האבן מיר א בית המקדש, דער אייבערשטער באווייזט אונז צען ניסים. ס'מוז זיין ס'איז נאר דא קדושה. ליטל דו יו נאו וויפיל גראם קדושה ס'איז דא, אזויפיל גראם קליפה איז דא אין די זעלבע צייט. די גמרא ברענגט אז די אנשי כנסת הגדולה האבן געוואלט מבטל זיין זנות. געוואלט מבטל זיין זנות, ס'זייער א גוטע זאך. ברענגט די גמרא אז ס'איז ארויסגעפאלן א ברענעדיגער לייב פון קדשי קדשים, דאס איז געווען דער זנות, דער ברען פייער וואס יעדער מענטש האט צו מאכן חלילה אן עבירה אין זנות, דאס איז א דמות ארי א ברענעדיגער לייב, און אז זיי האבן דאס מבטל געווען איז ער ארויסגעפאלן, פון וואו? ס'איז נישט ארויסגעפאלן דארטן פון דארט וואו מען האט געטראגן דעם שעיר לעזאזל אין די בערג במדברות ערגעץ, ער איז ארויסגעפאלן פון קדשי קדשים, ס'איז זה לעומת זה. עשה אלוקים. אזוי ווי הויעך די קדושה איז געווען אין די צייט פון בית המקדש, אזוי גרויס איז געווען דער כח היצר הרע אויף פארקערט אויכעט. אפילו עס איז געווען עשרה ניסים, די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער ווייזט אונז עשרה ניסים מיט אלעם, דאס איז א פריווילעדזש וואס דער אייבערשטער געבט אונז, אבער אונז קען מיר עס אביוזן, אונז קען מיר דעם זעלבן כח און דעם פלאם נוצן פאר די סטרא אחרא אויכעט. וועגן דעם וואס איז געקומען דער חורבן בית המקדש וואס איז געווען די זעלבע זאך, תחת כל עץ רענן סוחטי הילדים, און מען האט אויסגענוצט דעם גאנצן כח המוליד און דעם כח וואס מען דארף איבערלאזן דורות, סאו האט מען אויסגענוצט על כל אשה זונה און על אשת איש.
דאס איז א מורא'דיגער מוסר השכל, דו קענסט זיצן יום כיפור אין די העכסטע מינוט, און דו האלטסט אינמיטן נעילה, און דו האלטסט אינמיטן זאגן הקל הגדול הגיבור והנורא, דו פליסט אין הימל, און עס שטייט א בחור לעבן דיר, כאפסט איהם אן, אדער שטופסט דיך אריין מיט דיין ערווה צו אים, אדער ס'איז דא אזאלכע וואס גייען אראפ אין בית הכסא דעמאלטס. דאס אז דו ביסט אין א הויעכע מאמענט אין די קדושה דאז נאט מין עניטינג אין ריאליטי אז דו זיצט נישט יעצט אין די נ' שערי טומאה. און דאס האט אונז דער אייבערשטער געוואלט אויסלערנען, כ'האב ענק ארויסגענומען פון מצרים פון די נ' שערי טומאה, האסט דאך געמיינט ביסט שוין פערטיג, ס'איז פריי א נעכטיגן טאג, און זעלבער זנות עט דיר נאכלויפן א גאנץ לעבן, ווייל ווי הויעך די קדושה איז אזוי אזוי איז די לעומת זה. און ממילא זאלסטו דיך וואטשן, והא ראיה. האט ארויסגענומען מ'האט געזעהן קריעת ים סוף, מ'האט געזעהן ווי די מצריים האבן זיך דערטראנקען, מ'האט געזינגען שירה ויושע השם ביום ההוא און אז ישיר משה, די גמרא לערנט אונז שר לא נאמר אלא ישיר, וואס הייסט ישיר? מ'לערנט פון דא ארויס תחיית המתים מן התורה אונז גיימער זינגען אייביג פארן אייבערשטן, און אין אזא הויעכע מאמענט איז גראד ויבא עמלק און וואס האט ער אונז מטמא געווען? מיטן ארגסטן. משכב זכר, ער האט גענומען די ערלות וואס די אידן האבן זיך געמל'עט אין די מדבר, און ער האט עס געווארפן כלפי מעלה און געזאגט פארן אייבערשטן, קוק, זע, עס איז א דזשאוק די גאנצע זאך, נא נעם די ערלות האט ער געשריגן, עס איז א ביליגקייט, און וואס האבן די אידן דעמאלטס געטון שלעכט? אז ס'זאל קומען דער מלחמת עמלק, זאגט די גמרא, שרפו ידיהם מן התורה, הע הע. דו לאזט אפ די תורה, זאלסטו וויסן ביסטו אן א פראטעקשן, האסט געבויעט א ריזיג הויז, האסט אריינגעלייגט אלע דיינע פארמעגנס דארט, האסט נאר איין זאך נישט געטון, האסט נישט געבויעט א גדר ארום און ארום מיט א טיר אז קיינער זאל נישט קענען אריינקומען, דאס איז אן א תורה, האסט געזען איז גלות ס'ליגט. כּיס, מע האָט געזען ראתה שפֿחה על הים, אַ שיקסע, אַ גױטע, בײַם ים האָט געזען מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, איר װײסט װי גרױס יחזקאל בן בוזי איז געװען? ער האָט געזען דעם אײבערשטן אױפֿן נהר כּבֿר אין חוץ-לארץ. פֿרעגט די גמרא, װי קען מען זען דעם אײבערשטן אין חוץ-לארץ? נבֿואה איז דאָך נישט שורה נאָר אין ארץ-ישׂראל. זאָגט די גמרא, װײַל יחזקאל הנבֿיא האָט שױן אָנגעהױבן צו זען אַ מאָל אין ארץ-ישׂראל, האָט ער שױן געקענט זען אין חוץ-לארץ. זאָגט דער אַר"י הקדוש, ער איז אַזױ גרױס געװען, ער האָט ממשיך געװען ארץ-ישׂראל ביז נהר כּבֿר. ביז בבל, און ער ברענגט סודות אויף בבל, סאו איך וויל נישט יעצט אריינגיין, פון דארט קומט אונזער אונזער ערשטע זיידע אברהם אבינו איז ער איז געווען אן איראקי, ער איז געווען פון בבל. אתה הוא השם אלקים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים, אור כשדים, עס הייסט נאך היינט אויך אזוי יו אר, אור כשדים, די קאלעך אויבן פון אור. אור דאס איז איראק, דאס איז איינע פון די שטעטלעך אין בבל. עניוועי, אונז דארפן דאס זייער אסאך לערנען די אלע היסטארי, ווייל אויסער דעם וואס ס'איז די הייליגע תורה און דאס ס'איז יעדעס ווארט באקומט מען שכר פאר דעם און דאס איז קדושה טהרה דאס איז דביקות השם דאס איז די דבר השם באט אויסער דעם מוז מען זיך עפעס ארויסלערנען פון דעם אויכעט, כ'מוז זיך עפעס ארויסלערנען. אז דו זאגסט א גאנצע טאג אחות לוטן תמנע ביסטו מקיים מצוות לימוד התורה, אבער דאס איז נאכנישט גענוג פאר דיין טעגליכע מלחמה, דו זאלסט וויסן אז נאכדעם וואס דו ביסט אויפגעשטאנען ביסטו געגאסן נעגל וואסער, ביסט געזאגט ברכת התורה, ביסט געלאפן אין בית מדרש, האסט דיך גע'טובל'ט אין א מקווה, און ביסט געגאנגען דאווענען, זאלסטו נאכדעם ווען דו גייסט ארויס אין די גאס זאלסטו, דארפסטו האבן ווייטער נאכאמאל פראטעקשאן, כאטשיג דו האסט געטון אלע גוטע זאכן, און אסאך מאל קען זיין ווען דו ביסט געגאנגען אין מקווה האסטו שוין געקוקט וואו מ'טאר נישט. און דאס דאווענען דעם טלית און תפילין איז שוין געווען אנגעטון מיט מחשבות זרות, און אפילו ווען דו ביסט שוין ניצול פון דעם אלעם, דארפסטו וויסן, דער טאג האט זיך דיר אנגעהויבן און ס'גייט זיין כישלונות א גאנצן וועג. ס'גייט זיין די זעלבע וואס דו לערנסט אין חומש, קודם גייט זיין יציאת מצרים, נאך מלחמת עמלק, און נאכדעם גייט קומען היש השם בקרבנו, ווען דו וועסט גיין מאכן ביזנעס, דו וועסט זען דא פאלסטו דורך, דא האט מען נישט געברענגט א גוטן דיעל, דא קומט מען אהיים ביינאכט, ס'נישט געווען קיין פרנסה, מ'האט געארבעט, ס'האט נישט. מען האט נישט מצליח געווען מיט די ביזנעס, הייבט זיך אן גראד די מתאוננים מיט דעם מיט דעם וואס זיי האבן זיך געקריגט מיט משה רבינו און אויף וואסער מיט אלעם דאס איז דער דאס איז דער טאג פונעם מענטש די תורה פון בראשית ביז וזאת הברכה דאס איז יעדן טאג דער טאג פונעם מענטש און יעדע נאכט די נאכט פונעם מענטש. און אונז מוז מען דאס צולייגן אין אונזער רעאליסטישע לעבן, ווייל ווען נישט האסטו גארנישט אויפגעטון, אפילו ווען דו לערנסט ביסט מקיים די מצוות פון לימוד התורה, אויב די תורה לערנט דיך גארנישט, האסטו גארנישט אויפגעטון. אונזער הייליגער רבי געווען א יונגעל פון זיבן יאהר, דער דברי יואל האט ער געזעהן דעם האט ער זיך געטראפן עפעס מיט ר' מרדכי'ל נאדווערנער, דער הייליגער מרדכי'ל האט געזאגט, דו זאלסט וויסן איך האב געקענט אידן וואס זיי האבן געקענט כל התורה כולה אויסענווענדיג, שס, בבלי, ספרי, ספרא, וואס דו ווילסט, נאר זיי האבן נישט געוואוסט וואו דער אייבערשטער וואוינט. פארוואס? ווייל זיי האבן נישט געלערנט יעדע וואך חומש מיט רש"י. אזוי האט ער געזאגט. און דעמאלטס האט זיך דער רבי אונטערגענומען אז ער גייט לערנען חומש רש י. כ'ווייס נישט צו אין אונזער דור איז נאך געווען אזא ידען, א איד וואס האט געקענט אלע מדרשים אזוי ווי דער רבי. ס'האט זיך אים יעדע וואך געגאסן און געגאסן. און עס קוקט מיר ס'איז כמעט נישט איבערגעזאגט קיינמאל קיין תורה. עד איין זאך האט ער איבערגעזאגט יעדעס מאל. אז מען זאל נישט פארכאפט ווערן אין די וועלטישע שטותים, און מען זאל נישט פארכאפט ווערן אין ציונות, אבער די דרשות, די תורות איז דאך געווען מבהיל על הרעיון, האט יעצט ארויסגעגעבן אויף אגדות השס פונעם רעבן, האט ארויסגענומען פון די תורות שטיקלעך, דאס איז דאך עפעס אזא מין שיינער פירוש, ס'איז מבהיל על הרעיון וואסערע א בעל דרשן דער איד איז געווען, ער האט געלערנט אלע מדרשים, דאס איז געווען זיין געוואלדיגקייט, זיין שטארקייט. און דאס האט אים געהיטן א גאנץ לעבן אז ער זאל נישט פארכאפט ווערן מיט זעיר בעולם, און די זעלבע דארף מען אונז אויך האבן, אונז דארף מען וויסן פון בראשית ביז לעיני כל ישראל, דאס איז אונזער טעגליכער פלאן, פארפלאן, אויף דעם פארן מיר אונז פון אינדערפרי ביז ביינאכט, און מ'דארף זיך בארעכענען יעצט ווי האלט איך, מסירות נפש, אברהם אבינו, יא, אויפשטיין איז א מסירות נפש, פינעווע פארטאגס, ס'האט זיך געלייגט אמאל שפעט, אמאל אהער, אמאל אהין. נאכדעם יצחק צו די עקידה, יא איך גיי דאווענען, איך בין זיך מוסר נפש פארן אייבערשטן, נאכדעם קומט יעקב, איך גיי זארגן פאר די קינדער, איך גיי עסן, איך גיי זוכן פרנסה פאר די קינדערלעך, איך וויל צושטעלן אידישע דורות, און נאכדעם גראד, יעדעס מאל וועט ער זען, ער האט געגעבן א קום אן א לבן, און האט ער געגעבן א קום אן, און נאכדעם וועט ער קומען אן עשו אקעגן, דאס איז די לעבן פון א מענטש. יעצט, די זעלבע איז אין די גוי'אישע וועלט אויך דא, מען לערנט היסטערי בוקס, מען וויל וויסן האו דיד איט העפען? פארוואס פארוואס איז דאס אונז נוגע? ווייל מען טרייט צו מאכן יעצט, יעדע לאנד טרייט צו מאכן אז ס'זאל נישט קענען געשען נאכאמאל, קיינער וויל נישט אז ס'זאל זיין א ווארלד וואר טו, מען זאל אומברענגען פיפטי טו מיליאן פיפל, און אין די זעלבע צייט זאל מען אומברענגען שטעט מיט הייזער מיט אלעם, נאובאדי וואנטס דעט, בקיצור דארף מען זען וויאזוי ס'זאל נישט געשען, יעצט אוואדי. יעדע מלחמה איז אנדערש, למשל אמאל איז געווען מלחמות מען האט געשיקט סאלדאטן מען האט געהאט שיפן מיט באמבעס, היינט איז עס אן אנדערע ס'איז סייבער וואר, מען אטאקירט יענעמס קאמפיוטערס, און ס'איז דא מיסלס און ס'איז דא עירפלעינס ס'איז דא דראונס, זיי פארן אליינס זיי באמבארדירן. אוודאי איז היינט אנדערש ווי אמאל, ממילא דארף מען ארבעטן מיטן וועג ווי מ'האט אמאל געפירט א מלחמה, דארף מען ארבעטן היינט מיט די מאדערענע טעקנאלעדזשי אז מ'זאל דאס זעלבע קענען עקאמפלישן, אז מ'זאל זיך קענען שוצן וכדומה. דאס איז מורא'דיג וויכטיג, היסטערי איז פון די וויכטיגסטע זאכן וואס איז דא, און בפרט ביי אידן. א איד דארף וויסן די מינוט ווען ער גייט אריבער דעם ים און ער זעהט די גרעסטע ניסים. און ער זינגט אז ישיר משה און ער ענדיגט השם ימלוך לעולם ועד, ווייסט ווי די האלטס יעצט, יעצט קומט עמלק ויבא עמלק, דארפסט אים וואטשן זאלסט נישט פארלירן דאס וואס די האסט אויפגעבויעט ביז יעצט, די האסט אויפגעבויעט, ביסט אויפגעשטאנען, ביסט געגאנגען אין מקווה, די האסט דיך מקדש און מטהר געווען, האלטס יעצט נאך יציאת מצרים, האלטס יעצט נאך. קריעת ים סוף ויבא עמלק, און מען טאר נישט פאלן פון דעם, דאס איז די לימוד וויאזוי מען דארף וויסן אויף צו גיין ווייטער יעצט. מען מאכט א דעקלערעישאן אוו אינדעפענדענס, אמעריקע האט געשריבן איר דעקלערעישאן, און יעדע לאנד האט געשריבן, און דער עולם האט געהאט פרייהייט, ס'איז געווארן, ס'איז געווארן א חפצא אמעריקע. יוראפ איז אויך אזוי געווען, ס'איז געווען אלע לענדער, זיי פלעגן זיך אלץ צוטיילן, זיי האבן נישט געוואלט האבן צוטון מיט די קאטוילישע, ביי די אראבישע לענדער איז געווען זיי האבן נישט געוואלט האבן צוטון מיט די מוסלימס, זיי האבן געהאלטן אז זיי אביוזן דעם סיסטעם, עניוועי, און אמעריקע האט אויך געשריבן איר קאנסטעטושן. יעצט לאמיר יעצט אריינגיין דא אביסל, צוריקצוקומען צו די צוויי שאלות וואס כ'האב געפרעגט, האו דיד ווי גאו ראנג, דאס איז די ערשטע שאלה וואס יעדע לאנד וואס ס'פארלירט א מלחמה, צו אפילו וואס זיי געווינען, וואס זיי געווינען א מלחמה נאפאליען האט געווינען די מלחמה מיט רוסלאנד ער איז אבער צוריק געקומען מיט א דריטל פונעם מיליטער ס'הייסט צוויי דריטל זענען אויסגעהארגעט געווארן האט ער געזאגט נאך אזא געווינס בין איך א פארלירער די גאנצע לאנד איז אויף אים ברוגז געווען סאו אפילו ווען מען געווינט דארף מען וויסן וועיר דיד ווי גאו ראנג אז מען זאל אזוי פיל סאלדאטן דערלייגן האסט טאקע געווינען אבער ביג דיעל און נאכדעם דארף מען וויסן קען איט העפען עגעין קען עס נאכאמאל געשען. יעצט לאמיר צוצולייגן אונזערע מלחמות וואס אונז גייען מיר דורך. אונז האמיר רבנים ימח שמם וזכרם וואס זיי בעקן חזירים, וואס זיי בעקן עווריטינג ראנג אין די קאמיוניטי, זיי בעקן געי חברה, זיי בעקן ווי מען געבט א דאלער זענען זיי דא. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן די רבנים א שאלה, די קוועשאן איז האו דיד ווי גאו סאו ראנג? וויאזוי איז אז יעדעס מאל. טרעפט זיך דער רב מיטן שובר עז מגר עז חלילה, טרעפט זיך איינמאל מיטן אלע צדיקים. האו דיד ווי גאו סאו ראנג? איז נישט צייט יעצט די רבנים זאלן זיך צווישן זיך אראפזעצן און זאגן אזוי?
פופציג זעכציג יאר האט מען געטון זנות מיט יעדן איינעם וועם מען האט געוואלט. דער חורבן איז אסאך ארגער ווי דער עולם קלערט אפילו איך אליין האב נישט געגלייבט וואס פאר א חורבן ס'איז דא יעצט עלטערע אידן. מיינע עידזש, שוין סיקסטי פלאס, זאגן זיי מיר נחום איך מוטשע מיך א גאנץ לעבן ווייל די מלמד האט מיך אזוי און אזוי מאלעסטעד. ס'איז מען שוין מודה היינט, מענטשן אין מיין עידזש האבן קיינמאל נישט געוואלט מודה זיין. די בחורים ממילא זענען דאך יונגע קינדערלעך זענען זיי מודה, יונגע לייטלעך זענען מודה. מיין עידזש, סיקסטי פלאס, האלט אין איין זאגן נחום ביסט אזוי גערעכט, מען האט אונז אזוי מאלעסטעט און אזוי מאלעסטעט און זיי קומען ארויס מיט אזאלעכע שמוץ, וועלכע די מאלעסטעישן איז געווען אזוי שמוציג פונקט אזוי ווי די היינטיגע יוגנט, ס'איז אנבעליוועבל. דיי נאו עווריטינג, דיי נאו עקזעקטלי האו טו דא די פילטיעסט טינגס, און יעצט איך בין אריין געגאנגען צו דעם לעבאוויטשן. איך האב געבעטן א צעטל אז מ'זאל גיין צו די פאליס, זאג איך אים ס'גייט פאר די סאכע, פרעגט ער וואס גייט פאר, זאג איך אים משכב זכר, פרעגט ער מיך און וואס איז דאס פונקטליך, זאג איך פארשטיי נישט, ביסט א מורה הוראה און דו ווייסט נישט, זאגט ער ניין איך האב זיך קיינמאל ניט אריין געטאן, ער ווייסט נישט אפילו וואס דאס הייסט אין חומש משכב זכר, און יעצט אלע קינדער און אלע בחורים האבן געליטן. פון די מלמדים חזירים. זעהט אויס זיי האבן נאכנישט געוויסט וויאזוי מ'זאגט עס אויף לשון קודש. אנבעליוועבל די פילד דעט ווענט אן. סאו ווי זענען יעצט די רבנים זאלן זיך ארויסזעצן און מאכן א סך הכל? זיי דארפן אויך מאכן א דעקלערעישן אוו אינדעפענדענס אז זיי האבן פארלוירן. אונז האמיר ברוך השם געווינען אבער זיי האבן פארלוירן. סאו דארפן זיי אנהייבן אויסצורעכענען. האו האו דיד ווי גאו סאו ראנג? און פאר זיי זייער וויכטיג אז זאלן אויסרעכענען קען איט העפען אגען? ס'איז געווען דא א רב איז נישט געווען ברשותו, ער איז געווען ברשות פון ס"ק ריק. וויאזוי איז מעגליך אז אונז זעמיר אזא עם חכם ונבון און אונז האמיר אזאלעכע רבנים וואס מען פארלאזט זיך אויף זיי אויף אלע פסקים מיט אלעם? האו איז איט פאסיבל אז זיי האבן נישט געפירט גארנישט נאר אפאר משוגעים הערשל קלאר מיט נאך אפאר ס"ק ריק'ן חברה האבן געפירט די גאנצע שטאט און יעדע רב האט פאר זיי מורא געהאט?

דער סיגוטער, ווען ער האט געהערט אז רבי הערשעלע ספינקער האט אים צוריקגעשיקט דאס בהמה פלייש ווייל ס'איז געווען א חשש פון טריפה, האט ער אים צוריקגעשיקט א מעסעדזש אז ער וועט אים איך ווייס נישט וואס טון. און רבי הערשעלע האט אים געזאגט אקעי שיק דאס צוריק און האט עס געטראגן אין גארבידזש איט שוד העוו נעווער בין, ווייל מיט דעם וואס דו האסט עס געטון האסטו ווידער געגעבן פאוער פארן סיגוטער ער האט געקענט טון וואס ער האט געוואלט. און ער האט געקענט ווידער מאכל זיין נבילות און טרייפות, ווען יעדער ווייסט אז רבי הערשל וואלט זיך געשטעלט אקעגן און ער האט געזאגט איך וויל נישט ס'זאל אריינקומען ביי מיר אין שטוב, וואלטן כאטש נאך צוואנציג פראצענט מענטשן זיך אפגעלאזט פון די טרייפות, און מען וואלט געזוכט א סעלושען. האו דיד ווי גאו ראנג אז אפאר חברה קענען פירן א שטאט? איצעלע פימפ, איך וויל אייך זאגן אז מ'זאל אהערנעמען אלע מענטשן אין אונזער עידזש, ער איז אויכעט סיקסטי פלאס, און ס'אהערנעמען אלע מענטשן וואס זיי לעבן נאך, כ'רעד שוין נישט פון די וואס זענען געשטארבן, נאר וואס לעבן נאך, וועסטו זען אז ער איז פון די אומגעלונגענסטע הינט וואס איז דא אין די שטאט, ער האט נישט געמאכט קיין פרנסה, האט ער פארקויפט זיין ווייב פאר זנות, און א יענער האט נישט געוואלט באצאלן פופציג דאלער נאר דרייסיג, האט ער אים אפגעשניטן די פאות אין בית מדרש. סאו איך וויל פרעגן א זאך, ער איז היינט באגלייבט די לעצטע פערציג יאר אויף אלע רבנישע קערפערשאפט הלכות מיט פראבלעמען מיט אלעם, אונז זעמער טאקע אזא מין לאו לייף פיפל, אונז האבער שוין נישט קיין שום סעי, נעמט זיך און גייט אהער ברענגען אלע מענטשען אין אונזער עידזש, ס'איז דא אזאלעכע געלונגענע מענטשען, ס'איז דא מענטשען וואס זיי קענען ש"ס, ס'איז דא מענטשען וואס זיי לערנען פאר, ס'איז דא מענטשען וואס זענען ערליך, ס'איז דא מענטשען וואס וואלטן נישט גענומען קיין פרוטה פון יענעם, ס'איז דא מענטשען וואס וואלטן נישט געזאגט קיין ליגנט. אין די גאנצע שטאט ווילימסבורג וואס סופאוזינגלי איז פון די הייליגסטע פלעצער האבן נישט געטראפן איין מענטש נאר א מניוול א חזיר א רשע איז אזא שייגעץ ער האט זיין טאטן דערלאנגט א פראסק ווען ער האט געהאט א הארץ אטאקע אין שפיטאל זיין טאטע איז אים געקומען וויזיטן און זיין טאטע האט אים געזאגט זעהסט מען פירט זיך נישט אויף ערליך וואס געשעהט האט ער דערלאנגט דעם טאטן א פראסק ער איז אזוי אומגעלונגען זיין משפחה האט ער נישט געקענט צאמשטעלן גארנישט. ער איז דער וואס ער שרייבט אונטער די צעטלעך פון בית דין? איז וויל איך פרעגן דעם עולם. אויב אונז זעמער שוין יא אזוי נידריג איז די ערשטע קשיא וואס מען דארף זיך אהער נעמען How did this happen? און די צווייטע קשיא Can it happen tomorrow again? און דעטס א ווערי ווערי טאף ענסער טו ענסער סיי די ערשטע און סיי די צווייטע. די ערשטע איז זייער פשוט צו פארענטפערן How it happened again ווייל ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל זיך מלחמה האלטן. ס'איז נישט געווען, יעדן איז געווען גוט צופרידן, קוק אין סעקשועל אביוז, מ'לייגט אריין כוחות און כוחות און כוחות, קומט אזא סרולי רובינשטיין א אויסוואורף מיט זיין טאטן משה בער און זיי נעמען אכט הונדערט טויזנט דאללער און אויף דעם קומען זיי נישט ווייטער עדות זאגן מען דארף אים נישט האבן, מ'וועט אים אויפפיקן עניוועי, די גאווערמענט גייט אים נישט שענקען דאס. באט איי וואנע עסק יו א קוועשען, האו דיד איט העפען, ביקאוז נאובאדי וואס היער פאר עניטינג. סיריעס, יעדער איז דא געווען ווי מען מאכט א דאלער, און די זעלבע איז דער צווייטער וויקטעם אויכעט, טורנהיים. ער האט מ'האט מיט אים געטוהן כל דבר אסור, ער האט געסעטלט פאר סיקס הונדערט און פיפטי טאוזענט דאלער, כ'מאך נאכאמאל א דיסקלעימער, ס'קען זיין אביסל מער און אביסל ווייניגער, און עס קען זיין נישט נאר די טאטע האט גענומען נאר די מאמע האט אויך גענומען, כ'מאך אלע דיסקלעימערס, מ'זאל מיך נישט קענען סוען, דאס איז א ווערטשאפט? איצעלע פימפ פירט א בית דין. איינער פון מיין משפחה האט געהאט א דין תורה מיט איינעם מען מעג האבן א דין תורה זענען געווען אין ביזנעס שותפות האט זיך געהאנדלט גרויס געלט גייט גייט אריין די מיין משפחה צו איצעלע פימפ און זאגט איך וויל א הזמנה פאר יענעם אויב ר' נחום מאכט צו דעם האטליין דו פועל'סט ביי אים האסטו געווינען די גאנצע זיבעציג טויזענט דאלער ווער ברויך האבן אזא זיבעציג טויזענט דאלער יענער פון מיין משפחה האט ארויס געוואקט אויב דאס איז וואס עס מיינט אז איך זאל פארדינען געלט הע איך האב אסאך אנדערע וועגן איך קען אנבארגן פון די גאנצע שטאט און נישט באצאלן אויכעט. איך וויל דאך אבער האבן ערליך ברויט, ערליך געלט. אזא מין אפענע האר הויז איז געווען, אזוי ווי זיין הויז איז געווען אפען פאר יעדן חברה'מאן וואס ער האט געזוכט זנות, ס'איז געווען אן אופען האר הויז, אזוי איז אפען די גאנצע התאחדות רבנים אלע יארן פאר א אופען האר הויז, דעטס אלל איט איז, אן אופען האר הויז. ווער ס'קומט אריין מיט געלט צו ווער ס'קומט אריין שרייענדיג, מ'קוקט אפילו נישט אויף מאנדען, און מ'האט אפגעפסק'נט. און ווען דאס געשעהט דארטן, איך ווייס אין זימבאבווע דארטן וואו רבי לעזער בערלאנד איז, דארט עפעס א קליינע קהילה'לע, אקעי, איט מעיקס סענס. אבער דאס זאל געשעהן אין פון די חשוב'סטע שטעט און פונעם גרעסטן מאנאפאלי וואו אידן, היימישע אידן וואוינען, און יעדער זאל זיצן און צוקוקן און עס צולאזן, איט דזשאסט דאז נאט מעיק סענס רבותי. יעצט. וויאזוי קומט, ווי, וואס וויל איך פון דעם ארויסברענגען? די זעלבע איז מיט סעקשועל אביוז. ענד דע קוועסטשען איז, האו דיד איט העפן ענד קען איט העפן אגען? וויאזוי איז געשעהן אז דער קאסובער חזיר, דער דאגי, בילט ער ווי א דאגי, הע ד! צו ישראל האגער המצרי, דער נואף וואס האט געטאטשט פרעמדע פרויען בהוד יפיו. און ער האט געטאטשט די בחורים, זיין טאטענס תלמידים האט ער געטאטשט ווען ער איז שוין געווען א יונגערמאן, און ער האט געזאגט פאר א בחור איך טאטש דיך וועגן דעם ווייל מיין ווייב איז קראנק. דאס אז זי איז קראנק האסטו געהאט א ברירה האסטו געקענט גט'ן, ס'איז אמת האסט געהאט א קראנקע פרוי, הער אויס נישט יעדער קען לעבן מיט א קראנקע פרוי קיינער דינייעט עס נישט, אבער מסתמא איז עס דיין שולד אויכעט ווייל ווען דו מאכסט נישט קיין חתן מאל אזוי ווי דער ישמח משה האט געשאלטן ווער ס'וועט עס מאכן און דו האסט עס יא געמאכט ווייל דיין טאטע האט דאך געמיינט אז דער סקווערע רבי האט אים געלאזט צוואה אז מ'זאל מאכן חתן מאל, ס'מיינט נישט אז דו מוזט טון דעם שידוך, אבער בקיצור האסטו דיר אנגעארבעט אויף לעבן א חורבן.

דאס איז מיין פארטנער אין לייף. דו קענסט נישט גיין מטמא זיין דיין טאטנ'ס בחורים, מענטשן האבן געשיקט אויף גיבערס בחורים צו לערנען, דו האסט זיי מטמא געווען, דעטס דעטס דעד ראנג. סאו די קוועשאן איז האו דיד ווי גאו סאו ראנג? וויאזוי זעמער אונז געקומען צו א מעמד ומצב אז וואס ס'שטייט אין די תורה לא תנאף, צו די אלע אנדערע זאכן וואס עס שטייט אין די תורה אז מען טאר נישט אנרערן אן אשת איש און מען טאר נישט מוציא זיין זרע לבטלה און דאס איז געווען דער ער ואונן דאס איז געווען דער דור המבול וויאזוי איז דאס אז דאס איז ביי אונז אזוי נפרץ און קיינער זאגט אפילו נישט קיין ווארט ס'איז אנבעליוועבל און נאכדעם די סעקאנד קוועשאן קען איט העפען עגען? יעצט איך וויל פרעגן איך האב מיר געדארפט ארויסשטעקן דעם האלז פאר די אלע זאכן איך בין א רעטייערטער ביזנעסמען וויי דיד איי העוו טו געט אינוואלווד אין דיס? אוודאי ווייל כ'האב געזעהן אז קיינער טוט נישט, און כ'האב געלערנט, איך זאג יעדן טאג אתה הוא ה' האלוקים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים, זאג איך וואס איז געווען אור כשדים? אור כשדים איז געווען א ברענעדיגער קאלעך אויוון, און מ'איז אריינגעגאנגען, יעצט כ'האב קיינמאל נישט געהאלטן כ'וועל זיין אברהם אבינו, כ'האב געהאלטן קען זיין כ'וועל זיין הרן, קען זיין כ'וועל פארברענט ווערן, אבער מ'דארף עס טוהן. טא יעצט למעשה דארף מען זיך אראפזעצן און פרעגן, די ערשטע קשיא איז, האו דיד דיס העפען? וויאזוי זענען אלע רבנים געווארן אזוי פארגלייבט, אין איצעלע פימפ, צי משה טעראריסט פרידמאן, צי אפילו אין דעם גרויסן שייגעץ דעם גאון הגאונים שייגעץ דעם סיגוטער, ער האט אראפגעפירט, דער עולם ווייסט נישט. וואס די רבי האט געבויעט, איז ער איז געווען דער עמלק, ער האט עס אראפגעפירט פון פון איגרא רמא לשאול תחתיות, איז לאמיר זיך טאקע צוזאמענעמען, וויאזוי ארבעט דאס? האו דיד דיס העפען? פונקט ווי נאך די גרויסע מעשה פון יציאת מצרים און פון קריעת ים סוף איז גראד געקומען עמלק, נאכדעם ווען די רבי דער דברי יואל האט אביסל איינגעפלאנצט אין אמעריקע, נישט צופיל ווייל ער האט נישט געלעבט צו לאנג, ער האט געהאט א סטראוק, שוין נישט געווען נאכדעם אין די כוחות, איז גראד געקומען ויבא עמלק דער סיגוטער מיט אלע שקצים ארום און ארום, דער באטערער מיט זיינע טרייפות, און בקיצור מען האט אונז אומגעברענגט, דאס איז דער עמלק. יעצט אונז גיימיר ווייטער ממשיך זיין צו לעבן בעז ש, ב ה אונז די עלטערן נעמען שטארבן, ס'בלייבט איבער פאר די קינדער, אונז מוזן זיי לערנען אין היסטארי, רבותי, ס'איז דא אן עמלק וואס ער זיצט ביי די טיר פון קריעת ים סוף, און די ק... שאלה איז וויאזוי געשעהט אזא ירידת הדורות? וויאזוי געשעהט אז שלום שניצלער א נואף איך האב אויף מיין ליסטע ווארט שוין צו וואס דא גייט יעצט ארויסקומען צענדליגע בחורים מיט אינגעלייט וואס זיי זאגן ער האט זיי געטאטשט פאר נא גוד ריזן, מיט אנדערע ווערטער איז אזוי ער האט נישט געשפילט ליבע מיט זיי אין בית מדרש ער קען זיי אפילו נישט ער האט זיי אויפגעפיקט ביים קארנער און ער האט זיי געטראגן אויף קווינס און ער האט זיי געפאטשקעט אויפן וועג וויטאוט איווען נאואינג הו דעי אר. זיי האבן געקענט האבן אזא דורכפאל ווי דער שווארץ האט געהאט, ער האט געטאטשט בשר קודש, שווארץ דער בדחן האט געטאטשט איינע פון די גאר חשובע מענטשן, און געטאטשט א רבנישע משפחה, און ער געווען דער היטמען פאר משמרת הצניעות און יעדער האט עס עקסעפטעט און דאס איז געגאנגען טאג איין און טאג אויס, כ'מיין האו דיד סאטש א טינג העפן? און די ביגעסט קוועסטשען איז די נעקסט וואן, קען איט העפן אגען? אונז האפן עס וועט קיינמאל מער נישט קענען געשעהן, אונז האמער היינט ברוך השם די לאו סיסטעם מיט אונז, כ'האב אויך שוין זוכה געווען צו מאכן א וועלטס מאוומענט, מ'האט מיך יעצט אויך גערופן אויס ארץ ישראל ס'איז דא מגן, אונז האמער געגרינדעט אין בית שמש אן ארגאניזעישן, ער זאגט אז ער האט אין צוויי יאר הונדערט קעיסעס, און אוט אוו דעט האט מען שוין איינגעזעצט כ'ווייס נישט וויפיל, און אסאך זענען נאך אינמיטן טרייעל, אונז האמער געמאכט ברוך השם א. ווארלד מאוומענט אז טשיילד סעיפטי איז ביפאר עניטינג, פאר דאווענען, פאר לערנען, פאר פאסטן יום כיפור, ביפאר עניטינג, און והא ראיה ווען דו דארפסט גיין צו א דאקטער צו סעיוון דיין קינד יום כיפור מעגסטו פארן אום שבת און אום יום כיפור, אונז האמיר דאס אראפגעלייגט א פעסטן יסוד און מיטן אייבישטענס הילף דאס גייט זיך נישט ברעכן, די לאו סיסטעמס אין די גאנצע וועלט זענען מיט אונז, און מ'וועט ענק אלע אריינלייגן אין דזשעיל ווער ס'זאל טאטשן א קינד, אלע טוטס גייען אין דזשעיל, נאכדעם די סעקאנד קוועסטשען. וואס איז מיט אינטימידעישן? האו דיד איט העפן ענד קען איט העפן אגען? אויף אינטימידעישן ארבעט מען נאך יעצט? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט די גאנצע פראבלעם וואס טוט זיך אין ארץ ישראל ווי עטס ווייסטס אלעס טוט זיך דארט מיטן בית דין מיטן ראבד מיטן גאבד ס'איז געפארן אויף ארץ ישראל אידן ריטייערן אסאך האבן געוואלט זיך אויסלעבן די יארן אסאך האבן פשוט נישט געמאכט קיין פרנסה אין חוץ לארץ ס'געווען שווער צוצוקומען צו פרנסה מ'איז געפארן אויף ארץ ישראל האט מען באקומען כולל געלט די חברה עז טיים ווענט אן האבן זיך נישט געהאלטן ביים לערנען ווייסט די נעקסט דזשענערעישן וכדומה און די סוף איז געווען זענען געווארן פרומע חברה זיי האבן אנגעהויבן צו פארדרייען פאר כלל ישראל א קאפ און זיי האבן פארדרייט א קאפ א גאנץ לעבן זענען געקומען מיט פרומע זאכן מיט מעשיות זענען געווען לאו לייפס מענטשן האבן נישט געהאלטן ביים ארבעטן. ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן רב שלעזינגער, ער איז געווען א גאון עולם, ער איז געווען ביי ר' הלל קאלאמייער איז ער געווען אן איידעם, דער רב שלעזינגער האט מען אים געלייגט אין חרם אין ירושלים, ר' יוסף חיים זאנענפעלד צו די לוויה איז געקומען ער האט אראפגענומען דעם חרם, דער מענטש האט נישט געהאט יארן ווי צו דאווענען, ער האט נישט געדאוונט ראש השנה יום כיפור אין קיין מנין. ער האט געשריבן שיינע תשובות, אבער מען האט אים געלייגט אין חרם. פארוואס? ווייל ער געהאט איין טענה, ירושלימער אידן זיצטס נישט און ווארטס אויפן טשעק פון חוץ לארץ, גייטס ארבעטן, מען זאל קויפן לאנד, מען זאל איינפלאנצן, מען זאל עפעס טון. און זיי האבן דאס נישט געוואלט, האבן זיי אים געלייגט אין חרם. וויאזוי איז געווארן א קאמיוניטי אזוי טייט ניט אז מען האט געקענט זאגן פאר א איד א גאון מיט אלעם, געווען אן איידעם פון דעם גרויסן צדיק פון רבי הלל קאלאמייער, קען מען נעמען אזא איד מען לייגט אים אין חרם? וויאזוי איז דאס געשעהן? ווי זענען געווען די רבנים דעמאלטס? קומט רבי יוסף חיים זאנענפעלד צו די לוויה, ער האט געזאגט איך נעם אראפ דעם חרם ווייל ער האט עס ערנסט געמיינט. דאס הייסט ער האט עס געמיינט נאכן טויט ערנסט? ס'הייסט ווען ער איז אפגעשטארבן האט ער עס ערנסט געמיינט? צו ער האט עס ביי לעבן צייט אויכעט געמיינט? ער האט געהייסן רבי עקיבא יוסף שלעזינגער, געווען א גאון עולם און אן איש קדוש. און ער האט אנגעהויבן צו מיינען נאכן טויט ערנסט, און ביז דעמאלטס האסטו נישט געכאפט וואס ער מיינט, נאר פונקט אזוי ווי אונז האמיר היינט דאס איז קריג וואס זיי פארדרייען די רבנים א קאפ איז דעמאלטס אויך געווען די זעלבע, סא האו דיד ווי גאו ראנג? ענד די סעקאנד קוועסטשאן, וואט מעקס אז אונז זאל מיר נישט גיין ראנג מארגן נאכאמאל? יעצט זאל מיר צוקומען צו אונז וואס ס'גייט פאר. פארגעסט נישט אז דער ירושלימער רב דער היינטיגער, טובי חוטא זונטאג מאנטאג העט אראפגיין אין היסטערי הונדערט יאר ארום, אזוי ווי הרב זאנענפעלד איז אראפגעגאנגען בימיו, מען רעדט דא פון ירושלימער רב, מען קען נישט זאגן ער איז יא געווען געמאלעט ער איז נישט געווען געמאלעט זענען ביידע געווען געמאלעט, וויאזוי איז געווארן אזא מהפיכה אין די עדה החרדית און וואס ס'גייט יעצט פאר? ס'איז נישט צו פארשטיין די גאנצע זאך. לאמיר עס צוצולייגן. ס'קומען אפאר סיקריקן חברה און זיי פארדרייען א קאפ דעם רב וואס צו טון. איך געדענק ווען ס'איז געווען דעמאלטס א פראטעסט האט געדארפט זיין אין צווישן די אלטע שטאט און די נייע שטאט ירושלים דארט לעבן שער יפו האט מען געפענט א פארקינג לאט אום שבת. יעצט באמת דאס האט נישט קיין שייכות מיט וואו דו וואוינסט, דו וואוינסט וואו דו וואוינסט, דו וואוינסט אין מאה שערים אין גאולה, נאר וואס, אונז זעמיר דאך וואוילע אידן, אונז וויל מיר דאך אידישקייט. די איזרעילי גאווערמענט האט זיך געבויגן, זיי האבן געזאגט אונז גיימיר עס צושפארן. און ס'איז געווען ערב שבת פארנאכטס. זיי האבן געזאגט אונז שפאר מיר עס צו. זיי האבן גערופן טובי' חטא זונטאג מאנטאג מען שפארט עס צו. נישט זונטאג מאנטאג האבן זיי אים גערופן, נאר ערב שבת. בקיצור איז געגאנגען די סיקריקן אין ירושלים האבן געזאגט אז מען קען עס נישט צושפארן, מען מוז גיין פראטעסטירן ווייל חוץ לארץ וועט נישט שיקן קיין געלט. דעמאלטס האט די מדינה געזאגט ס'גייט זיין אפן על אפי ועל חמתי, איך גיי ענק אויסלערנען ווער ס'פירט דאס לאנד. אבער ווי איז דאס דער טובי' חטא זונטאג מאנטאג ער הייסט דאך ירושלימער רב מ'האט דאך אים אויסגעוועלט פון צענדליגע טויזענטער מענטשן אין ירושלים אז ער זאל זיין א רב מ'האט אים דאך געברענגט פון חוץ לארץ דעם דיפעקטיוו מערטשענדייז מ'האט אים דאך געברענגט פון אנטווערפן. סאו וויל איך ענק פרעגן ווער פירט די שטאט? און וואס איז ווערט א רב? און וויאזוי זעמיר געגאנגען אזוי ראנג? דאס איז קוועסטשען נאמבער וואן און קוועסטשען נאמבער טו קען איט העפען אגען? זיכער איט קען העפען אגען! נאך א עקסטרע מזל אז ס'האט זיך יעצט געספליטעט די עדה, שטערנבוך איז ארויס פון די עדה. יעצט וואס איז דא געווען די גאנצע צייט? איך וויל אייך זאגן, מ'האט גענומען אן עם הארץ, א פוסטן שטריק, א דייענדל, פון אנטווערפן. פארוואס האט מען אים גענומען? ס'איז געווען אדער אים אדער ר' ישראל חיים מנשה פרידמאן באטשי, ווייל מ'האט געוואוסט, ירושלים האט געוואוסט אז די צוויי זענען בטלנים, און די צוויי זענען פון די וואס זענען באוואוסט אויף די צוויי שאלות, האו דיד איט העפען, יא, האו איט העפענד, ס'איז גענומען אזאלעכע חברה, איט העפענד, קען איט העפען אגען, שור איטס גאנא העפען אגען. בקיצור האט מען גענומען צוויי חברה קענדידעיטס און מ'האט זיי געשטעלט, ביידע וואלטן געווען ריזיג פארן דזשאב. ביידע וואלטן מיר געקענט די ירושלימער חברה וואלטן זיי אפ פארפירט שמיטה וואלטן זיי אונז געגעבן פירות שמיטה פון די אידישע פעלדער פלייש האבן זיי אונז געגעבן נבילה פלייש פון אראבישע דערפער בקיצור די תורה איז שוין כמעט ווי חס ושלום נישט מופיע ס'איז א ביזנעס. דער אלטער ראוד וואס איז אוועק הער איך ווען ער איז אוועק האט ער געזאגט כ'האב איבערגעלאזט עפעס אַכט מיליאן דאלער. עה סורפלוס אין די עדה, אנדערע זאגן פֿערציק מיליאן דאלער, דעטס וואט איטס מעיד פאר, ס'האט גארנישט מיט כשרות. און זיי האבן זיך אנגעלייגט אויף יעדן ווער ס'האט נישט אריינגענומען זייערע פראדוקטן, און ווען ס'געהערט די פראבלעם מיט די בהמה פלייש זענען זיי געגאנגען מירער ישיבה האבן זיי געסטראשעט עטס מוזט ווייטער קויפן פון אונז. יעצט בעיסיקלי וואס דא איז דא איז דא א מורא'דיגע זאך, ס'דא תורה און ס'דא קנאות. די ירושלימער אידן האבן זיך קיינמאל אין קיין תורה נישט אריינגעלייגט, זיי האבן נישט פראדוצירט קיין גרויסע רבנים, אלע רבנים, נעמען אהער וואס זיי האבן גענומען, דעם סאטמאר רב פון פארדעם, אלע רבנים וועם זיי האבן גענומען, רב דושינסקי, זיי זענען געקומען פון חוץ לארץ, ס'איז זעלטן אז ס'איז געווען א ירושלימער רב פון ירושלים, די רב פון דארט, ס'איז נישט געהאווסט אין ירושלים, ירושלימער זענען געווען ביזי מיט קנאות, יעדן אוועקמאכן, יעדן דיפעימען, א שאנדע. זיי זענען געגאנגען זיי האבן גענומען אזוי ס'איז דא ר' משה שטערנבוך איז א גאון עולם איז א גאון הגאונים האבן זיי גענומען שטאטש מען זאל אים נעמען צו זיין ירושלימער רב האט מען גענומען עפעס א פיסטן שטריק וואס מען האט אים אריין געברענגט פון אנטווערפן וואס ער האט הייסט דער קנאי און וואס האט מען געטון ער זאל זיין א גוטע קנאי האט ער זיך אנגעטון ווייסע זאקן און האט זיך אנגעטון א טילעפ משה שטערנבוך דארף נישט קיין טילעפ מיט קיין ווייסע זאקן ער ברויכט דאס נישט ער פארקויפט זיינע ספרים ער איז א גאון עולם בקיצור, איז געווארן יעצט א גרויסע פייט, ס'דא בערך טויזנט יונגעלייט וואס די טויזנט יונגעלייט דארפן האבן ווי צו וואוינען, ס'איז א הפסד מרובה, כ'האב געזאגט א שיעור אויף קעסטל הונדערט און פיר, איך בין מברר דארט די גאנצע זאך על פי תורה, נישט על פי קנאות, על פי תורה, צו ס'איז א דאורייתא צו א דרבנן, און טאמער ס'איז א דרבנן, צו פאר הפסד מרובה מעג מען, כ'בין אלעס מברר זייער. פונקטליך על פי תורה, און איך בין אויך נאר אן אחרון, איך האב עס צוזאמגעברענגט פון אחרונים, ס'דא נאך בירורים מן הסתם, און זיכער איך בין נישט דער איינציגער, מאכט זיך דאך דא א שאלה אזוי ווי מיט יעדע שאלה. קומען אן די סיקריקן און זיי זאגן אונז האבן מיר ארויסגעשטעלט טובי' חוטא זונטאג מאנטאג, ער האט מיט הלכה גארנישט, ער איז נישט קיין בעל הלכה, אונז גיי מיר צו אויף איין וועג וויאזוי מען מ'פירט די מלחמה, מיט קנאות און מיט פרומקייט, און זאלי קאדער. אויך אט א שטריק פון די גאס, נישט געפענט קיין ספר קיינמאל, זאליקא האט זיך צוגעשטעלט צו די קנאות, איר הערט ווער ס'פירט כלל ישראל? און זיי גייען אונז איינטיילן וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט? ס'איז דאך דא א גדול הדור וואס ער פסק'נט אז מ'מעג, ס'זיצן טויזענט יונגעלייט אין די גאס. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן זאליקא'ן, דו האסט דיר געעפענט דא איליגעל א שטעטל אין אפסטעיט וואס מ'רייסט זיך ארום מיט דיר, דו האסט שוין צוגעזאגט די אינגעלייט, ס'עפעס פופציג אינגעלייט דירות מיט דארטן וואוינען מיט נישט נעמען קיין רענט, פארוואס דען דער ירושלימער יונגערמאן האט נישט ווי צו וואוינען, איז איז נישט אזא גרויסע רחמנות ווי די אינגעלייט דא אין ווילימסבורג וואס האבן נישט ווי צו וואוינען, און אפשר האט מען עס וועגן דעם דיר דארטן אפגעשטעלט ווייל ס'איז מידה כנגד מידה, דו האסט אפגעשטעלט טויזענט אינגעלייט אין ירושלים, זאל נישט האבן ווי צו וואוינען האט מען אפגעשטעלט דיינע אינגעלייט. ביי וואלף דו מיינסט טאקע אז ס'איז נישט דא קיין חשבון און מען קען קומען סתם מיט קנאות? ניין ס'איז דאך דא א תורה אויך, צו וואס האט אונז דער אייבערשטער אינגאנצן געדארפט געבן א תורה? צו ס'דארף געבן דעם אזאלכע משוגעים אזוי ווי דיין ווייס אין ארץ ישראל און אזאליקא דארף דאך די גאנצע תורה איז דאך ווען געווען חלילה איבריג, די אייבערשטער האט געזאגט ניין איך וויל תורה, קנאות דאס איז זייער גוט אבער איך וויל קודם תורה, די די תורה זאגט מען טאר נישט קענסט אריינקומען מיט קנאות, כ'ווייס ס'איז געווען. מיט יארן צוריק ס'געווען פרויען ס'האבן זיך נישט געקענט מטהר זיין צו זייערע מענער, און דא אין שולחן ערוך, כ'וויל נישט אריינגיין באריכות, און דא אין שולחן ערוך אז מ'מאכט א בדיקת אבר, מ'נעמט א שטיקל בליי און מ'מעסט אויס ביי ווען ס'הייבט זיך אן צו זען א מראה דם, און עס קען זיין אז דאס קומט נישט גאר פון אינעווענדיג פון דעם רחם וואס נאר דאס איז מטמא טומאת נידה, עס קען זיין עס קומט פון די ווענט. עס געווען א מורא'דיגע מלחמה אין ארץ ישראל איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' שלמה זלמן אויערבאך, וואס די גאנצע תורה איז געווען אין זיין הענט, ער האט געקענט די גאנצע תורה, א פוסק הדור, האט ער דעמאלטס מתיר געווען דעם ענין, איז געקומען די קנאים זיי האבן אים אראפגעריסן, דאס איז דאך זייער סיסטעם, אן א תורה, איך רייס יענעם אראפ, שטעל דיר פאר הערשל קלאר איז אין קאמפעטישן מיט הרב שטערנבוך, שטעל דיר פאר ווי דאס גייט. בקיצור, ער איז געגאנגען דער, ער האט געהאט גרויסע רדיפות, ר' שלמה זלמן אויערבאך, האט ער צוריק געצויגן. האט די טשיבינער רב געשיקט א מעסעדזש, איך שטעל מיך צו מיט אייך, און איר זאלט קיינמאל נישט צוטוען א זאך וואס שטייט אין די תורה, די סיקריקן זאלן זיי גיין אין דר'ערד. היינט ברוך השם, איך פסק'ן אויכעט מראות, איך ווייס אויך פון די פראבלעמען, היינט ברוך השם האמער אונז פרויען וואס זיי זענען בודק, ס'איז היינט איז עס זייער שיין מסודר, נישט מיט א בדיקת אבר, און די פרויען האבן הוראה פון רבנים און זיי זאגן די רבנים וואס זיי זעהן, און מען איז מתיר די פרויען, איך קען אייך זאגן וואס איך ווייס פון צען אדער פופצען פרויען וואס וואלטן קיינמאל קיין קינדער נישט געהאט ווען נישט דאס. סא הערשל קלאר גייט זיך אריינלייגן צו יענעם אינדערהיים און אים איינטיילן וואס צו טון? זיי האבן גענומען אזא גאון עולם ווי רבי שלמה זלמן אוירבאך זיי האבן אים אראפגעברענגט? די ערשטע קוועשאן וואס איך פרעג, האו דיד איט העפען? און די צווייטע קוועשאן, קען איט העפען אגען? און אנטיל ווי דאונט סטרעיטן דיס אוט זענען מיר נישט אן עם חכם ונבון, זענען מיר אזוי ווי ביי די אראבער. כ'האב געהאט יעצט אן אינטערוויו מיט א גרויסן טעלעוויזשן סטעישן פון דענמארק, און כ'האב דערציילט וואס גייט פאר מיט די סיקריטן חברה, האט ער מיר געגעבן א לעקטשער אז ביי די אראבער, ביי די פרומע אראבער, די וואס זיי זיצן א גאנצע נאכט און זענען מזנה, נאר ווען זיי כאפן איינעם ער גייט צו יענעם אריין אין הויז, הרג'נען זיי אים. זאגט ער, דאס איז די זעלבע סעקט דארטן אויך דא, זיי הייסן די. אזוי ווי ביי אונז משמרת הצניעות הייסן זיי אויכעט עפעס אזא נאמען ווי זיי וואטשן פאר צניעות, זענען די גרעסטע נואפים, און אזוי ווי זיי האבן די געווער מיט די ביקסן קענען זיי טוהן וואס זיי ווילן. און דאס איז וואס דא גייט פאר, אונז האמיר זייער ביטער פארקראכן מיט די גאנצע זאך. א רב האט גע'פסק'נט א שאלה זענען נישט בארעכטיגט צו פסק'נען? און איך וויל פארשטיין נאך א זאך, וויאזוי ארבעטן די סיקריקים? ביי הזרעה מלאכותית וואס עס איז דא רבנים און דער הייליגע רבי דער דברי יואל געהאלטן ס'איז ממזרים האט קיינער גארנישט געזאגט. ס'איז דא אין אלע גאסן איז דא גרויסע פיגורינס פאר ס'איז דא פאר בוני עולם ומחריבן און פאר ס'איז דא וואנס אפ עי טיים אווענט איז דא א דינער איז דא גרויסע פעיפער געמאכט אזאלעכע פיגורינס און מען רעדט דערפון און מען טוט דערפון אלעס דאס אלעס מעג מען לכתחילה נישט ווי איז הערשל קלאר ער זאל שטערן דא זאל קומען אפאר טאלער סאו בעסיקלי וואט איז גאוינג אן היער עניוועי שרייט משה טובי' צו הרב שטערנבוך הער מיך אויס דו ביסט א איד א בן תורה. איך בין אן עם הארץ, אבער געדענק גוט, איך בין דער קנאי, דו קענסט נישט זאגן אנדערש ווי איך, אפילו אין די תורה שטייט אנדערש, ווייל דו מוזט קאמפלייען מיט אז איך בין דער קנאי. זאגט אים ר' שטערנבוך, איך בין מסכים, אבער ווי געווען דיין קנאות ווען מען האט פארקויפט נבילה פלייש וואס מען האט גע'שחט'ן אין אראבישע דערפער, נישט גע'שחט'ן, גע'הרג'עט, גע'קויל'עט, אראבער האבן עס גע'קויל'עט, און מען האט געטראפן ווי דער אראבער האט א טראקלאוד מיט לעיבלס. און דוד שווימער איז געגאנגען אין די גאס און ער האט געטראפן און מען לאדענט אראפ פריש פלייש און ער האט געוויסט אז ער איז שוין נישט געווען א חודש אין דארט ווי מען שעכט אין פוילן און ער האט געשריגן ס'איז נבילה טרייף האט מיר אריינגעשיקט דעם ערשטן פעקס איך זאל זאגן אויף מיין האטליין אז ער קען נישט טוהן גארנישט און מען האט איהם געטרייבערט מען האט איהם ארויסגעווארפן פון די עדה מען האט איהם צוגעזאגט ארעסט טאמער ער וועט ווייטער אנהאלטן סאו איך וויל פארשטיין זאגט הרב שטערנבוך דו ביסט דער קנאי ווי ביסטו געווען דעמאלטס דעמאלטס האב איך נישט געזעהן דאס גרויסע קנאות פון דיר. און ווען מ'האט געכאפט אז מ'ברענגט אריין פון ארץ ישראל שמיטה פירות וואס איז געוואקסן אין אידישע פעלדער האב איך נישט געזען דיין קנאות. ווי איז געווען דעמאלטס דיין קנאות? ווען הייבט זיך אן דיין קנאות און ווען לאזט זיך עס אויס? ווען מעג מען און ווען טאר מען נישט? איז דאך נישט צו פארשטיין וואס דא גייט פאר. ביסט א קנאי, זיי א קנאי אין אלעם. ביסט נישט קיין קנאי, איז דריי נישט קיין קאפ, לאמיר זיך אראפזעצן לערנען. זאליקא שטיצט די קנאי פארוואס א פיסטער עם הארץ א שטריק פון די גאס און משה פירט אים, משה דער טעראריסט דער שייגעץ, ער נעמט זיך אונטער שרייבן בריוון אויף מענטשן, ער נעמט זיך צו שרייבן א מיינונג, א מיינונג פון וואס? האסט אמאל געלערנט? האסט אמאל געדאווענט? ווי קומסטו צו זאגן א מיינונג? אפילו אין קנאות, מען רעדט שוין נישט אין לערנען. סא דאס איז וואס אונזער פראבלעם איז, אונז זעמער אדער זעמער אונז. א תורה'דיגע ארגענעזעישאן אדער זעמיר אונז קנאים? אויב אונז זעמיר קנאים און אונז קאמפלייען מיר מיט די תורה איז עס דאס בעסטע וואס איז דא, און אויב אונז זעמיר קנאים און הערשל קלאר לערנט אונז וואס צו טון ווייל ער קריגט געלט אדער דוד שמידל לערנט אונז וואס צו טון, דאן זעמיר אויף צרות. יעצט שרייבט משה שטערנבוך ווייטער צו טובי' חוטא זונטאג מאנטאג, דו ביסט א קנאי איך פארשטיי. די פלייש די טרייפענע האט מען געמעגט פארקויפן, און די שמיטה פירות האט מען געמעגט פארקויפן, מ'האט שוין געמאכט די יאר אן אסיפה אז ס'וועט זיין פונקט אלע קולות ווי ס'איז געווען פאר זיבן יאר צוריק, דארפסט נישט קיין קולות, קויפסט דיך געהעריג ארץ ישראל'דיגע פרוכטן. און נאכדעם פרעגט ער אים און וואס איז מיט גראבן די טויטע? וואס איז מיט דוד שמידל וואס ער גראבט טויטע די לעצטע פערציג יאר? פארוואס האט קיינער גארנישט געזאגט? האו דיד ווי גאו סאו ראנג? ער קומט אן בריסקער רב אליין האט אים אויסגעלערנט וויאזוי מ'גראבט טויטע. בריסקער רב לעבט שוין נישט מסתמא פערציג יאר, און דוד שמידל איז געבליבן דער נאמען טראגער פארן בריסקער רב. האו דיד ווי גאו סאו ראנג? אונז האמיר דער עם חכם ונבון, אונז האמיר די הבנה, ווען ס'איז געקומען דא די פרשה פון משכב זכר מיט אלע קינדער. וואס איז דא געשען? איך האב געשריבן בריוו פינף יאר פאר, רבנים זאלן וויסן פונקטליך וואס דא גייט פאר מיט נעמען, ווער דער נואף און ווער דער נואפת און ווער איז דער וויקטעם, אלעס. קענסט עס מברר זיין. אין יעדן שול איז זיכער געווען א וויקטעם, סאו דער רב האט עס געקענט גרינג מברר זיין, קיינער האט עס נישט מברר געווען, פינף יאר שפעטער גיט מען ארויס א בריוו א חרם און אן איסור ער טאר יא דאווענען ער טאר נישט דאווענען, און יצחק שטערן, דער שייגעץ יצחק שטערן, לויפט נאך ארום שרייען אלע גאסן, איך בין זיין טלית און תפילין איז געלעגן דא א האלב יאר און ער האט אפילו נישט געוואוסט. יצחק, דו ביסט א ליגנער. ווייל ס'איז געווען איינער דא פון די חשוב'סטע אידן אין סאטמאר, זיין זון האט מען געכאפט אז ער גנב'עט טלית און תפילין. סאו נאכדעם וואס איך בין שוין א וואך נישט געקומען דאווענען אין קליימער, האב איך שוין נישט געדארפט גיין זוכן מיין טלית און תפילין, כ'האב דאך געוואוסט ס'איז געגנב'עט, מ'האט עס שוין פארקויפט. סאו וויאזוי איז עס געלעגן דארט א גאנץ יאר? וויאזוי איז עס געלעגן אז איך בין נישט געקומען האט ער עס שוין געגנב'עט און פארקויפט? ווען מ'קומט צו א רב און מ'פארקויפט אים די אלע ליגנס און ער קויפט עס אפ? מיין די קוועסטשן איז האו דיד ווי גאו סאו ראנג? מען האלט דאך נישט ביי קען איט העפען אגען? אונז האף מיר אז נישט, אונז האף מיר אז די האטליינס האבן אזוי אויפגעקלערט דעם עולם, און די רבנים האבן דאס געוויסט און זיי האבן דאס נישט געוואלט. איך האב געזאגט טאמער די רבנים ווילן מיך נישט אויסהערן וועל איך ריטשן דעם פאבליק. נישט דא היינט א תינוק בן יומו וואס ווייסט נישט וואס דאס הייסט משכב זכר און טאטשן, און איטס דזשאסט טו בעד איף יו דאונט לייק איט. באט לאמיר גיין צו יעדע זאך, איך שלאג דאך מיך נישט מיט יעדע זאך, וואס טוט זיך דא מיט גראבן די טויטע? ר' משה שטערנבוך האט געזאגט ס'איז מותר, מ'איז אריינגעפאלן, אמת מ'איז נישט אריינגעפאלן, געוויסט מ'טוט עס, און סאטמאר אין ירושלים האט זיך אויך דארט אזוי געגרינדעט, קיינער האט נישט געוואלט קויפן א בית החיים, סאטמאר האט צוגעקויפט. מען גראבט איבעראל טויטע, דוד שמידל מאכט פון דעם מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס נישט קיין ניקלס און דיימס יו טאקינג אבאוט מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס און גאנץ ארץ ישראל איז פיל מיט טויטע עס איז נישט דא ווי עס איז נישט דא קיין טויטע און מען איז געגאנגען מען האט געקויפט א ביליגן בארג פשוט וועגן דעם ווייל מען האט געוויסט ס'איז צען צענט צום דאלער סאו אלל אוו א סאדען זעמער געווארן קנאים און ווער ווערט קנאי? דוד שמידל וואס ער אליין גראבט טויטע, און אין ארץ ישראל ווי איבעראל איז דא טויטע. ווען מ'האט געגראבן בית שמש, די אידישע שטאט בית שמש, איז אויך געווען כוך, מיר האט משרד העתיקות געזאגט. סאו די באטעם ליין, ווען אונז נעמען זיך זעהן צו אונז האמער פאליסי צו נישט, אונז זעמער אונז האמער נישט קיין פאליסי. אונז זעמער צו צעלאזטע חברה אן א פאליסי. יעדע לאנד האט עפעס א פאליסי. יעדע הויז האט א פאליסי. יעדע ביזנעס האט א פאליסי, אונז האבן נישט קיין פאליסי. מען האט גענומען א פוסטן שטריק טובי' חוטא זונטאג מאנטאג איך רוף אים שוין אזוי פונעם ערשטן טאג, היינט שרייט יעדער ביסט גערעכט, און דער טובי' חוטא דער פרומער. יעצט איך האב דיך געוואלט פרעגן א שאלה טובי' חוטא, נישט שטערנבוך פרעגט דיך די שאלה, שטערנבוך פרעגט דיך נאר וועגן די פלייש, און איך האב צו דיר אן אנדערע שאלה טובי' חוטא, וויאזוי מעג מען האבן א משכב זכר באד לעבן א מקווה? מ'איז נאך היינט מאנס דארטן בחורים מיט יונגעלייט מיך האלטן אין איין קאלן פון ארץ ישראל, בחורים פון מיר פון אנדערע פלעצער, ביסט גערעכט איך בין דארט געגאנגען, איינער האט מיך אנגערירט פון אונטן, איינער פון פארנט, איינער האט זיך אריינגעשטופט אין מיר, וועיט א מינוט, אויב מען מעג דאס האבן זעה איך נישט וואס מען קען נישט גראבן קיין טויטע. צו גראבן די טויטע פאר א צוועק איז קודם כל ס'א מחלוקת איך האב געברענגט אן אריכות צו ס'א דאורייתא צו א דרבנן, בהפסד מרובה איז אזוי ווי ביי יעדע זאך, מען דארף דן זיין. סאו צו יא צו ניין ווייס איך נישט. אבער משכב זכור איז מן התורה אסור לכל לכל לכל הדעות. און אפילו ווען ער איז נישט ממש מכניס כמכחול בשפופרת איז אויך דא אנדערע איסורים ארום און ארום. אלץ איסורי תורה. הוצאת זרע לבטלה און אזוי ווייטער. און מכל שכן נאך טאמער ס'איז כמכחול בשפופרת איז עס כרת די גרעסטע עבירה און טאמער נישט. נאך אזא גרויס עבירה אין די תורה ווי דאס? סאו איך וויל פארשטיין, טובי' חוטא דו ביסט דער פרומער, יא? וויאזוי איז דאס אז דו קענסט צולאזן ביי דיר בפלטרין של מלך אז ס'זאל זיין א שוויץ? מענטשן האבן מיר געזאגט מ'מוז האבן דעם שוויץ וועגן געזונטהייט. געגאנגען כ'האב מיך נאכגעפרעגט צו ס'איז דא אין ירושלים אין א מעבדה אין א לעבערטארי אין א רפואה פלאץ א שוויץ האט מען מיר געזאגט צוויי גאסן אוועק פון זופניק שוויץ איז דא א מעבדה, לעברעטארי, ס'איז דארט דא א גאנצע קליניק, א העלט סענטער, און זיי האבן א שוויץ. בין איך אריין געגאנגען דארטן צו די העלט סענטער און כ'האב זיי געפרעגט איך וויל וויסן וויאזוי מ'גייט דא אנגעטון אין שוויץ, כ'האב זיי נישט פארציילט אז ס'איז דא א מעשה אין זופניק, כ'האב געזאגט איך וויל וויסן, האבן זיי געזאגט מ'וועט דיר ווייזן, מ'מוז גיין מיט א געהעריגן בעדינג סוט, ס'איז ליכטיג, ס'איז נישט טונקל. און מען מוז גיין איינער זיצט אויף די זייט און איינער דארט, יעדע זאך איז עקסטער, און מען טוט זיך, מען שוויצט אביסל ווייל דאס איז געזונט פארן גוף. ווייזט מיר אז ס'האט א ווידיאו און ווען נישט א ווידיאו האבן א מעגל סגור, אז איינער רירט אן דעם אנדערן ווארפט מען אים גראד ארויס און מען רופט די פאליס, דאס האט מען דערציילט מען האט שוין געהאט עטליכע מאל וואס מען האט גערופן פאליס. פארוואס קען דאס נישט זיין אין זופניק ווייל דעמאלטס וועט קיינער נישט קומען, דאס איז דאך נאר געמאכט אויף זנות. טובי' חוטא איך וויל דיך פרעגן נאך א שאלה, איך ווייס נישט צו וויאזוי עס איז היינט, נאר ס'איז דא אין די הייך איז דא אלטע מקוואות וואס מ'האט אמאל גענוצט פאר פרויען מקוואות, נישט דאס וואס די וויינבערגער האט איבערגעפיקסט. האט מיר דערציילט איינער ווען כ'בין ארויס א מלחמה קעגן שוויץ אז איך פלעג גיין מיט א חבר דארט ס'איז געמאכט היינט פאר נכים מענטש וואס פעלט א האנט אדער א פיס זאגט ער ער איז געגאנגען מיט א חבר ער האט באצאלט די זעכציק שקל וויפיל ס'האט געקאסט און ער איז געזעסן דארטן צוויי דריי שעה מיט א חבר ס'איז א קליינע שמאלע מקווה און ער האט געטון זנות מיט כל דבר אסור אפישעלי. סא איך וויל באמת פארשטיין. טובי' חוטא, דו ביסט דאך דער קנאי, ווי מעגסטו האבן א שוויץ באד? איך פארשטיי דאס נישט. שוין, דער טויט איז שוין גענדיגט, מען האט דיך אנגעפיפן, מ'וועט געבן די דירות פאר די אינגע לייט, די אינגע לייט וועלן האבן וואו צו וואוינען, ס'א מחי'. איך וויל דיך פרעגן א שאלה, טובי' חוטא, זונטאג, מאנטאג, די שוויץ באד בלייבט אבער. וואס גייט יעצט זיין? וויאזוי קען דאס געשען אז אין אזא ארגענעזעישאן פון די עדה חרדית און פון זופניק'ס מקווה וואס זאל זיין אזא מין אומווערדיגקייט אזא מין שמוציגע שוויצבאד? ס'איז אנבעליוועבל. איז געקומען טובי' חוטא האט געזאגט אזוי לערנען קען איך נישט איך וועל מיך קריגן מיט קנאות כ'וועל מיך קריגן מיט שטערנבוך מיט קנאות זאגט אים שטערנבוך קנאות קוק אלעס טרייפה פלייש און אלע אנדערע פירצות וואס איז דא פארגעגאנגען, שמיטה פירות, אנדערע הכשרים, און איך לייג צו, און וואס איז מיטן שוויץ? און שטעל דיר פאר ווער ס'בעקט אים, דער גרעסטער עם הארץ ביי אונז אין שטאט, נישט דא אין צווישן אלע רבנים אין וויליאמסבורג איז נישט דא נאך א רב מיט אזא לאנגע שיינע בארד ווי זאליקא וואס איז ווייס ווי ער וועט אויסזען כתלק חיור לבושיה, און ס'איז נישט דא נאך אזא עם הארץ ווי זאליקא, יעדע דבר תורה וואס ער זאגט קודם זאגט ער עס נישט גוט איבער און מ'דארף עס אים אויסלערנען. און דער משוגענער האט זיך אריינגעלאזט, ער וועט זיין דער קנאי, ער וועט אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג, און ער וועט אונטערשרייבן אויף דעם און אויף יענעם. זאליקא, זיץ שטיל, הייב אן צו לערנען חומש מיט רש"י יעדע וואך. דער שייגעץ משה טעראריסט, ער איז דאך געווען דער וואס האט דאך דיין ברודער אראפגענומען פון די מעפ, ווען נישט דיין ברודער וואס ער האט מצליח געווען צו דאמפן, וואלסטו דאך קיינמאל נישט צוגעקומען צו קיין רביסטעווע, ער וועט דיך נאך אויך דאמפן, וואטש און סי. סא יעצט דארפמיר אונז מאכן א קאנסטעטושען, אונז דארפמיר מאכן א דעקלערעישען אוו אינדעפענדענס. האו דיד די רבנים וואס זיי הייסן די עיני כלל ישראל, די אויגן, די וואס גוקן ארויס אז ס'זאל אונז גיין גוט, וויאזוי זענען זיי אזוי ראנג געפארן? זיי זענען זענען ארגער ווי דער ערגסטער נארמאלער מענטש פון די גאס. און נאכדעם דארף מען וויסן, קען איט העפען אגען? מיט וואס זעמיר אונז זיכער אז איט דאזענט העפען אגען? א איד לייגט איין געלט, מיט וואס זעמיר אונז זיכער אז ער גייט נישט קויפן נאכאמאל א בית החיים? וויאזוי איז דאס צוגעקומען אז מען האט געקויפט א בית החיים? איז קיין שום רב נישט געגאנגען ביי די מכירה ביי די ביי די קניה ווען מען האט דאס געקויפט און מען האט געגעבן א דעפאזיט? סך הכל מען רעדט פון טויזענט דירות! טויזענט דירות וואס יעדע דירה קאסט צוויי הונדערט און פופציג דריי הונדערט טויזענט דאלער! ווען עטס האט א נארמאלן קאלקעלעיטער ווייסט עטס נישט די נאמבערס אפילו און אלעס איז עקסעפטעד ביי אונז זעמער טאקע סאו איגנערענט און סטופיד? קען זיין איך ווייס נישט אבער די תורה זאגט דאך דאך נישט אזוי כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים עם חכם ונבון. יעצט זיי זאגן אז אהרן איז געפארן אהרן תשעה באב אהרן טייטלבוים געפארן מאכן שלום מיט די עדה. ווייל משה שטערנבוך איז זיך ארויס, ער געזאגט מיט דעם משוגענעם קנאי וואס ר'האט נישט קיין, ער איז פיל מיט שמוץ ביי זיך, וויל איך נישט זיצן מער מיט אים, שרייען זיי ניין זאלסט זיצן און זאלסט זיך שלאגן אינעווענדיג, ס'איז נישט אמת, אינעווענדיג קענסטו דיך נישט שלאגן, זיי זענען שטערקער פון דיר, לאז זיי איבער, שלאג כפרות, געב ארויס א בריוו אז זענען דרעטליגערס און זיי האבן אפגעפירט כלל ישראל מיט אלע עניינים מיט אלע הכשרים, און מאך דיר אליינס, מי לה' אלי. פארט אהרן, ער גייט יעצט מאכן שלום, ער וויל צוריק נעמען אז ער זאל צוריק קומען, הרב שטערנבוך צו די עדה. אהרן, די פערד וואס די ביסט, די גייסט שלום מאכן, די זיצט דאך אין בגץ, ווי קענסטו שלום מאכן? נו, זעמער איצט טאקע אזוי צומישט שוין? אהרן גייט שלום מאכן אז א איד וואס זיצט אין בגץ, ער גייט שלום מאכן? שלום מאכן מיט וואס? אז די עדה זאל נישט צופאלן? האסט דאך נישט גורס געווען די עדה פון דעם ערשטן טאג דו זיצט אין בגץ, דו האסט גורס געווען דעם בגץ, נישט קיין עדה. און דאס איז אויך א זאך, אהרן האט זיך נישט געכאפט, און איך האב אים געווארנט אויפן האטליין, מיט דעם וואס דו גייסט אויף פלעצער וואו מען טאר נישט, דו גייסט דא אין קאורט, און דו גייסט אין בגץ, כאפסטו נישט וואס דו טוסט, דו ברענגסט אונטער כלל ישראל, דו ביסט א מנהיג, דו ביסט פון די גרעסטע לידערס וואס איז דא, דו כאפסט נישט וואס דו האסט געטון דא, דו ביסט אזא גרויסער פירער, דער בעלזער רב. איז דאך אן עזות פנים פון די ערשטע קלאס האט פאר קיינעם נישט מורא געהאט האט יעדן אריין געזאגט פאר דיר האט ער מורא געהאט ער איז געגאנגען איבער בעטן דיין פעטער ער האט געשיקט צען דיינים שטעל דיר פאר איך זאג אייביג שטעל דיר פאר קוק ווי מען האלט דער בעלזער דער גרויסער מנהיג האט גערעדט דארטן אויפן הייליגן סאטמאר רב האט מען געשיקט צען דיינים איבער בעטן נחום ראזנבערג האט א האטליין ער באדערט נישט קיינעם דריי רבנים האבן זיך שוין גענומען איבער. דער גראס פון בארא פארק דער אויסגעוועפטער דיין פעטענשטיין דארט פון מאנסי וואס ווייסט נאך נישט וואס ער וויל און נאכדעם דער מאיר מייערס מ'זאל מיך הרג'נען שבת שחל בו יום הכיפורים. איך כאפ נישט דעם מאיר ווען ער געאישוט דעם סטעיטמענט האט ער אראפגעברענגט דעם גאנצן כח פון רבנים ווייל ס'נישט דא א דין א מענטש וואס מ'מעג אים הרג'ן שבת שחל בו יום כיפור נאר א מסור און איך פאל נישט אריין אין דעם קאטעגארי ווייל דאס וואס מ'הייסט גיין צו די פאליס שרייבן אלע רבנים די וואס האבן נישט קיין מורא פאר דאס צו קריגן אז דאס מוז אזוי זיין, דאס איז ובערת הרע מקרבך. איז אז איינער איז געגאנגען אין דעם בגץ האט ער נישט געכאפט וואס ער טוט, ער האט נישט געכאפט אז דאס איז הוראה לדורות פון היינט ביז משיח קומט אז מען מעג גיין צו בגץ און בגץ איז געהייליגט געווארן, איז די קוועסטשען איז האו דיד ווי גאו סאו ראנג? ווייל די רבנים האבן קיינמאל נישט געהאט זייער קוראזש אראפצולייגן די פיס, אונז זעמער רבנים. רצונינו לראות את מלכינו, אונז וויל מיר אליינס האנדלען מיט כלל ישראל, אונז ברויך מען נישט קיין אינטערמידיעט צו קריגן, אונז וויל מיר נישט האבן די אלע זאכן. די אינטערפרעטעישאנס די טויג נישט. דא א מעשה, איינער געקומען אין עפעס אן אראביש לאנד, און ער איז געווען א איד, ער האט נישט געקענט אראביש, בקיצור, און ביינאכט איז ער געגאנגען באהאלטן די גאלד אין דער ערד, און דער באלעבאס האט עס געזען, איז ער געגאנגען צוויי שעה שפעטער האט ער עס אויפגעגראבן, און וואס האט ער געטון? ער האט גענומען דאס גאלד, ער האט עס אוועקגעטראגן. אויך ערגעץ באגראבן אויף אן אנדער פלאץ. קיצור דער איד שטייט אויף אינדערפרי און ער זעהט ס'נישט דא די גאלד, לויפט ער שנעל צו אן אינטערפרעטער, א דאלמעטשער, און ער לויפט צו צום בעל הבית און זאגט אים הער אויס, איך האב דא באגראבן גאלד און איך ווייס נישט וואו ס'איז. האט ער אנגעהויבן א מעשה א בוידעם, ער ווייסט אויך נישט. ענדליך זאגט ער אים הער אויס, איך האב א גאן און טאמער געסטו מיר נישט ארויס דאס גאלד יעצט שיס איך. און עס גייט אלעס דורך אינטערפרעטער, זאגט אים דער אינטערפרעטער זיי זיסט אים, זאגט ער האט א גאן ער שיסט, האט ער געזאגט אויב אזוי זאג אים ס'ליגט דארט און דארט באגראבן, קיצור דער אינטערפרעטער זאגט צוריק פאר דעם איד ער האט געזאגט דו קענסט שיסן וויפיל דו ווילסט נאר איך האב נישט דאס גאלד וואס גייסט האבן ס'איז נישטא נישט די גאלד און וועסט מיך הרג'נען, שפעטער איז דער אינטערפרעטער געגאנגען האט זיך ארויס געגראבן דאס גאלד פון דארט און האט זיך עס אוועק גענומען. דאס איז די פראבלעם מיט אינטערפרעטערס, זיי האבן געדארפט זאגן אונז ווילן נאר האנדלען גראד מיט כלל ישראל. יעצט איז דא אויך אין די בלאגס עפעס א רב, ער האט געזאגט מען מעג גראבן מען טאר נישט גראבן, געט ער יעצט ארויס אן עמטליכן בריוו איך בין קיינמאל נישט געווען ביים פלאץ פון בויען איך ווייס אינגאנצן נישט וואס דאס איז נאר אבי מען נוצט זיין נאמען. דאס איז די סיקריקים, זיי נוצן אזוי ווי זיי האבן גענוצט צענדליגע רבנים ביים בעלזער רב, און דער רב'ס צוואה, דער רב האט געלאזט צוואה כ'האב קיינמאל נישט אונטערגעשריבן קעגן בעלז. און ער האט מיר אויך געגעבן א בריוו, נאך זיין טויט מעג איך עס ארויסגעבן, און ער שרייבט אז דאס וואס איך טו אפהיטן די קינדער דאס גייט ברענגען משיח. נאר ביים לעבצייט האט ער מורא געהאט ארויסצוגעבן. וויאזוי האבן זיך די סיקריקים געקענט משתלט זיין אויף די רבנים? די רבנים זענען א מאפיא פאר זיך, א שטארקע פאלק, געקומען אפאר שקצים און זיי האבן זיך משתלט געווען אויף זיי, האו דיד איט העפען? נאו איף וויר נאט גאנע סטאפ איט קען איט העפען אגען יעס באט וויר סטאפינג איט די רבנים ווייסן גאנץ גוט פארוואס זיי האבן געאסערט די אלע האטליינס נישט נאר מיינס אלע ווייל סקומט ארויס זייער שמוץ און זיי האבן א פאליסי. קומט אזא קאסובער חזר ער האט געבעקט יעדן חזר יעדן טינופת כ'מיין פארוואס דו דארפסט האבן יעדער זאל זיך דרייען דא? זיין שול איז געווען פול מיט חזירים אנגעהויבן מיט יאסי ראפאפארט און אויסגעלאזט מיט זז ג אלע חזירים האבן זיך געדרייט ביי דעם קאסובער חזר. און ער שרייט איים גאנא הענג נחום אן א היי טרי. וואס האב איך דיר געטוהן? איך האב דיך געקענט בכלל? זיכער האבן מיר זיך געקענט. איך האב פארגעלערנט מקוואות אין צעהלים, עס איז געווען א מגיד שיעור, איך בין געקומען יעדן פרייטאג, איך האב געזאגט א דרשה כללית זאלן פארשטיין וואס מען האט געלערנט, און זונטאג א דרשה כללית אויף וואס מ'וועט טרעפן די וואך אין שולחן ערוך. סאו פארוואס האסטו מיך געוואלט הענגען אן א היי טרי? ס'איז דיר אזוי וויכטיג געווען אז די חזירים זאלן זיך דרייען ביי דיר אין בעסמעדריש? סוף כל סוף דו האסט קינדער, זיי קענען זיי אויך מטמא זיין און דו האסט אייניקלעך, און וואס האסטו אויפגעשטעלט א קאסובער חזיריי, נישט א בעסמעדריש? און אזוי יעדע רב. יעדער איז געווען שבט. דער רב קאלט אפ, איר ווייסט איך האב נישט אונטערגעשריבן מען האט מיך געצווינגען, זאג איך אים דאס האסטו צו זאגן פארן בית דין של מעלה, פאר מיר זאג שוין גארנישט, דו ביסט נישט גוט געפארן און דו ביסט אין דר'ערד. יעצט שיקן די רבנים שליחים זיי ווילן זיך אראפזעצן מיט מיר. זאג איך פאר יענעם, איך וויל מיך מיט זיי נישט אראפזעצן ווייל זיי פארקויפן גארנישט, פונקט ווי איך האלט נישט יעצט ביים קויפן א קאר, איך וועל נישט אריינגיין אין א שאורום ווי מען פארקויפט קארס, איך האלט נישט ביי קויפן א קאר, איך האלט נישט ביי קויפן א יאכט, איך וועל נישט אריינגיין ווי מען פארקויפט יאכטס, איך האב מיך מיט זיי נישט אראפצוזעצן גארנישט. הייבן זיי אן צו דרייען, זיי ווילן זיי ווילן מאדיפייען דעם האטליין ווייל וואס דארף א מיידל וויסן די צרות וואס גייט פאר ביי בחורים, און וואס דארף א בחור וויסן די צרות וואס גייט פאר ביי מיידלעך, זאג איך פאר יענעם אזוי, הער אויס, כ'האב באקומען די וואך א טעלעפאן קאל פון א פרוי, און זי וויינט ביטערליך, פרעג איך וואס איז געשען, בארואיג דיך, נו לאמיך דיר זאגן, איך בין א גרושה, זיך נישט פארטראגן מיט מיין מאן, כ'האב חתונה געהאט א צווייט מאל, דער איז נאטינג ראנג, איט קען העפן, איך האב אפאר קינדער, און מיין מאן האט אפאר קינדער, נאטינג ראנג, ס'איז דאך אבער דא וויזיטעישאנס פאר די ערשטע מאן, איז האב איך געשיקט די קינדער וויזיטעישאן, יענע האט אויכעט חתונה געהאט מיט מיין ערשטן מאן ווייל זי איז געווען א גרושה אויך מיט קינד, בקיצור ויהי בחצי הלילה ס'א שיינע הויז א באקוועמע הויז אויבן שלאפן די קינדער איז געגאנגען די מיין מאנס פרוי'ס ערשטע קינד א בחור פון צוועלף יאר און ער האט בועל געווען מיין טאכטער וואס איז אלט עלף יאר. האט אנגעהויבן צו וויינען אזוי. קודם פון ווי ווייסט דאס יונגל וואס מען דארף טון מיט א מיידל? כ'האב געמיינט זאגט זי אז דערצו האט מען חתנים קלעסעס און כלה קלעסעס ווען מ'איז אכצן און ניינצן מען זאל זיי לערנען וואס צו טון. זאג איך ניין ניין ניין איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים איך האב זיי געלערנט וואס מען טאר נישט טון וואס מען מעג האבן זיי געוויסט בעסער פון מיר. זאגט זי אבער ווי קומט צו אזא יונג יונגל? זאג איך כ'וועל זאגן זייער פשוט וויבאלד ס'איז פון א דיווארסט פעמילי. זיי זענען דאך וואלנערעבל. איז זיכער דא אין שול איינער וואס ער פאטשקעט מיט אים. און בקיצור זי קאלט צוריק א טאג שפעטער, און זי האט מיר געזאגט זי האט געבעטן די מאמע פון דעם קינד דארפסט נעמען קער פון דיין קינד ביקאוז הי קילד מיי טשיילד, האט זי געזאגט יא ער קומט אלץ אהיים אין די מקווה פאטשקעט איינער מיט אים און ער פארציילט אלעס, זאגט זי וואי אין די ווארלד דאנט יו טעיק קער? היינט איז ליידער דא אזויפיל ווי מען רופט עס ספעיס עידזש טשילדרען, און זיי האבן חתונה געהאט די צווייטע מאל, די דריטע מאל, דער איז א האלבע ברודער, א פערטל ברודער, ס'אנבעליוועבל. סאו ווילן זיי אז איך זאל נישט זאגן די צרות וואס גייט פאר? יעדער זאל וויסן, יעדער ווער ס'הערט אויס דעם האטליין זאל וויסן אז דו גייסט אפילו צו דיינע קאזינס ענד עספעשעלי אז דו גייסט צו סטעפ טשילדרען זאלסטו וויסן, יעדעס קינד פון זיבן יאר ווייסט וויאזוי מען בויעל א מיידל, זיי ווייסן פונקט, זיי ווייסן ווי און וויאזוי, דעי מעיק נאו מיסטעיק, ענד איטס יור דיוטי נאט טו לעט דעם סליפ עלאון, אן א השגחה. דעטס אלל. אפילו ס'האט מען אן עקסטערע צימער אויבן אין די אטיק צו ווי ווען ער שטייט אויף צוועלף און דארף גיין אין טוילעט און זי שטייט אויף צוועלף און זיי דארפן גיין אין טוילעט און זיי טרעפן זיך. ס'איז די גרעסטע און חשוב'סטע זאך אז מ'זאל לערנען די קינדער אלעס פון די צוויי יאר אן. אוודאי דארפסטו נישט לערנען וויאזוי מ'מאכט א מכה בשפופרת באט נעווערדעלעס יו העוו טו סטארט טיטשינג דעם. סאו די רבנים ווילן יעצט אנהייבן צו מאדעפיצירן. נאַ, נאַ, נאַ, נאַ, נאַ, מאָדעפֿיציר נישט מײַן האָטלײַן. האָסט אַ בריירה? מאַך אַלײנס אַ האָטלײַן, רעד וואָס דו ווילסט, וויאַזוי דו ווילסט, נאָר דאָס וועסטו נישט טאָן, ווײַל דאָס, ס'האָט נישט קײן אינקאָם. די האָטלײַן קאָסט נאָר געלט. ס'קאָסט צײַט מיט געלט. נאָר דאָס וועסטו נישט טאָן. מאַך אַ האָטלײַן און לערן וואָס דו ווילסט. יעצט, עווענטשעלי, אַז דו ביסט אַ רב און איך בין אַ בעל-הבית, אָבוויעסלי, אין נאָו טײַם וועסטו צונעמען אַלע ליסטנערס. סאָ דאַרפֿסטו דיך נישט אויף מיך רעגירן. יו דאָנט האַוו טו קאָנטראָל מי. מען זאגט אויף ענגליש פוט יור הענד וועיר יור מאוט איז, זאגסטו צדקה? געב עס! ווילן זיי נישט, קאנטראל. פרעגט מיך יענער פארוואס די רבנים ווילן דאס און פארוואס נישט, זאג איך כ'וועל דיר זאגן זייער פשוט, ווען איך בין געווען ווען די טויערן האבן זיך צובראכן אין רוסלאנד האב איך יעדן איד געזאגט ברוך השם איר'ט שוין קענען האלטן תורה ומצוות בלע בלע בלע, האבן די אידן געזאגט אזוי א לאנד וואס ס'פירט זיך פון סטאלינ'ס צייט און פונעם צאר. און אלע יארן זיך געפירט מיט דיקטאטורשיפ, דאס וועט נישט צופאלן, דאס בלייבט, איי זעהסט דאך ס'איז צופאלן, זאגט ער וואטש ענד סי, באלד וועט קומען אן אילעקטעט אפישעל און ער וועט טוהן די זעלבע וואס סטאלין האט געטוהן, ענד געס וואט, טאקע אזוי. דער היינטיגער פוטין האט שוין ארויסגעווארפן די צייטונגען, ער אונט דאס גאנצע לאנד, דאס גאנצע געלט, ער לאזט נאר יעדן אויך לעבן, סטאלין האט געזעהן אז איינער האט א פרוכט בוים האט ער אים געטשארדזשט טעקס, ער זאגט ניין פאר אויף חוץ לארץ מאך געלט, ווילסט אנטלויפן? אנטלויף, דערווייל באזעצט ער האלב רוסלאנד איבער די גאנצע וועלט, און א שיינעם טאג וועט ער זיין דער מלך העולם. וואטש ענד סי. ס'איז אבער אלץ דיקטאטוריש, נאר אן אינוועסטער. די זעלבע דא אויכעט, די רבנים האלטן זיך נישט ביים טשענדזשען. זיי האבן איין שוואכקייט, זיי האבן מורא פאר סיקריקין, זיי האבן א שוואכקייט, זיי וועלן קיינמאל נישט גיין מברר זיין א זאך ווייל טאמער ס'רוקט נישט קיין געלט האבן זיי יענעם אין בוידעם. און ממילא אין די לאנג ראן גייט געשעהן נאכאמאל וואס ס'איז געשעהן. ס'גייט זיך אנהייבן נאכאמאל די זעלבע זאך. די סיקריקין וועלן ווייטער פירן. ענד דעטס איט. סאו איך וויל נישט האבן מיט זיי צו טוהן גארנישט. אז זיי האבן א פראבלעם מיט מיין האטליין, זיי האבן אפאר וועגן. קודם זאלן זיי ארויסגעבן נאך א חרם. דער עולם האט שוין לאנג נישט געזעהן קיין חרמות. גיט ארויס נאך א חרם. נאכדעם. קענט עטס אליינס עפענען א האטליין? איך בין זיכער אז עטס עטס עפענען א האטליין צו עטס געבן א גוטן עדיוקעישאן וואס דארף צו זיין, עט דער עולם נישט רופן נחום ראזנבערג ווייל איך בין אין חרם, האט ער מיך געלייגט אין חרם סוף כל סוף. און פארוואס זאלסטו מיך וועלן קאנטראלן? פארוואס אז ס'איז געווען מהדרן האט זיך געעפנט דזשעי דזשעי, ער האט נישט געוואלט קאנטראלן מהדרין, אה ווייל דארט ליגט געלט. יעצט די רבנים טראסט איך נישט. זיי זענען אויפגעבויעט געווארן אלע יארן מיט. טעראר, מיט גניבה, מיט ליב האבן געלט. סאו אפילו ס'איז געווארן פוטין יעצט אריינגעקומען, ער איז איז א דיקטעיטער, די רבנים גייען מיך וועלן דיקטעיטן דאס רעדן יענץ, קודם וועלן זיי אנהייבן נאר אז די אינגלעך דארפן נישט וויסן די צרות וואס גייט פאר ביי די מיידלעך, מארגן עט גיין אז די אינגלעך דארפן נישט וויסן וואס גייט פאר ביי די יונגלעך, נאכדעם עט גיין מ'דארף בכלל נישט האבן קיין האטליין, יעדער ווייסט שוין, ס'איז שוין די ווארד איז אוט דער, איך קען דעם סיסטעם. איך בין אויך א סענד סטריט בוי. איז במילא האב איך זיי געזאגט, זוך דיר אן אנדערן מיט וועם צו האנדלען, איך וויל זיך מיט זיי נישט אראפזעצן, אפילו ווען זיי זאלן ארויסקומען אז זיי האבן געטון אן עוולה, ווייל די אלע זיבן יאר וואס איך האב נישט געקענט דאווענען און הערן קיין שופר און איך האב נישט געקענט זיין א איד, די אלע זיבן יאר קען איך נישט אויפגעבן, עטס ווייסט וואסערא עינוי הנפש ס'איז פאר מיר צו גיין אין א מקווה פארן דאווענען? ס'איז געווען די וואך צו פאריגע וואך קאלטע טעג ס'איז פארפרוירן צו ווערן, דארף איך פארן מיטן טרעין אויף די איסט סייד, צו וואקן פון מיין הויז ביזן טרעין, פונעם טרעין ווען איך ענדיג, צוצוואקן ביז צו די מקווה, מען גייט אין א ווארעמע מקווה, דו קומסט ארויס דו ווערסט פארפרוירן, און נאכדעם דארפסטו לויפן אין שול דאווענען, ביאלאסטאק דאס איז צוויי דריי גאסן אוועק, מען פארקילט זיך זעקס מאל, דו ווייסט א עינוי הנפש איך גיי דורך? זומער איז א מחיה, אבער ווינטער איז דאך עס אין דר'ערד. דאס אלעס וויל איך מוותר זיין ווייל זיי וועלן שרייבן אז זיי האבן נישט געמיינט און זיי האבן נישט און זיי וועלן שרייבן עניוועי דאס אויך נישט זיי וועלן שרייבן א קוקעריקו מי עבעלע בעבעלע שוברי דו דאס גייען זיי שרייבן זיי גייען דאך נישט שרייבן אונז זעמער רשעים אונז האמיר געוואלט אונטערברענגען א מענטש וואס ער האט געארבעט פאר קדושה ווייל אונז האמיר געוויסט אונז זעמער אלע אליינס נואפים דאס וועלן זיי נישט שרייבן. זאל ער שרייבן אז איך ווייס, און איך ווייס נישט פונקטליך וואס זיי וועלן שרייבן, זאג איך פאר יענעם טו מיר א טובה קום נישט מיט מיר מיט דעם ווארט רבנים. פונקט איך וויל נישט אויסהערן פון א גלח ווייל ס'איז שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא, ווען איך זעה א רב שריי איך אים נאך שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא, קום מיט מיר נישט וואס זיי ווילן, און איך זאג אים אזוי. זיי זאלן זיך אראפזעצן מאכן זייערע אייגענע ווערטשאפט, ווען זיי וועלן ענדיגן מיט זייער אייגענע ווערטשאפט און ס'עט ארבעטן צען יאר קענען זיי קומען צו מיר זאגן אקעי אונז האמער א ווערטשאפט וועל איך זיי זאגן ליסן דו גיי דיין וועג איך גיי מיין וועג אדער כ'וועל זאגן ליסן עטס זענטס א רבים איך בין א יחיד אפשר וועל איך נישט זאגן די מיידלעך וואס די יונגלעך האבן פראבלעמען די יונגלעך וואס די מיידלעך האבן פראבלעמען אבער וויאזוי ס'איז יעצט סתם לצים. זיי טרייען יעצט אויף אן אנדערן וועג צו מאניפוליעיטן, קודם האבן זיי פרובירט מיט שיסן און נאך מיט גיסן בליטש, און נאך האבן זיי פרובירט מיט חרמות, און יעצט ווילן זיי אנהייבן מיט אן אנדערן אופן, מיט מאכן וואלן, אזוי ווי רוסלאנד האט געמאכט וואלן, מ'האט אריינגעברענגט פוטין, און נאכדעם זיי זאגן איך בין באלעבאס. איך דעקלעריר עמטליך. איך האב מיט קיין רבנים נישט איינגעלייגט גארנישט עספעשעלי די וואס זיי קומען נישט ארויס עמטליך מיט א בריוו אז מען דארף גיין צו די פאליס איך האב מיט זיי גארנישט און אלע געדאנקען וואס זיי האבן זאלן זיי נעמען און אראפפלאשן אין טוילעט און מאכן אן אשר יצר איך וויל מיט זיי נישט האנדלען זיי זענען ביי מיר די סקאם אוו די ערט א סעספול ווען ס'פלאצט קוקסטו עס אן ס'שטינקט ס'שמוציג דאס איז א רב. קוק אים גוט אן העסטו זעהן. דא האט ער מורא געהאט ער האט געמוזט אונטערשרייבן, דא האט ער אהער דא האט ער אהין, קאמאן! געצל בערקאוויטש איז נישט געגאנגען צו די מעלק יארן, מען האט עס קיינמאל נישט געוואוסט, איין טאג האט דער גוי געזאגט אז דער ראביי קיינמאל נישט דא געווען, מען האט עס מברר געווען, הרב געצל האט געגעבן א הכשר אויף חלב ישראל און ער איז קיינמאל נישט דארט געווען, ער האט געהאט זיינע שלוחים? איך ווייס נישט, אפשר דאס אויך נישט. א רב האט נישט קיין מורא פאר די תורה גארנישט, א בעל הבית האט מער מורא ווי ער. און יעצט נאך א זאך, דער רב כאפט נאך נישט וואס ער האט שוין, וואס איך האב שוין לאנג פארגעסן, דאס ווייסט ער נאך נישט, ער ווייסט נישט וואסערע פראבלעם עס טוט זיך אפ אין די סקול. ער גייט מיר זאגן אז די יונגלעך מוזן נישט וויסן וואס טוט זיך ביי די מיידלעך, זיי מוזן יא וויסן. און די מיידלעך מוזן וויסן וואס טוט זיך ביי די יונגלעך. ס'איז געווען יעצט א סקול אין וויליאמסבורג, א מיידל סקול, האט מיר דערציילט איינער א טיטשער וואס איז דארט א טיטשער, סאו ס'איז געווען אזוי אז מען האט געווען אן אסיפה מיטן מנהל מען האט אנגעהויבן צו רעדן האט זיך אנגערופן דארטן דער מנהל זאכן רופט זיך אן א פרוי א טיטשער מען דארף רעדן וועגן טשעפענען די מיידלעך מיידלעך טשעפענען איינער מיטן צווייטן זאגט ער זיכער מען דארף רעדן וועגן דעם איך האלט איך קען אייך זאגן מען דארף רעדן וועגן טשעפען זאגט אים די פרוי אפן און גראד הער מיך אויס מען דארף רעדן מיידלעך סעקשועלי אביוזן און טאטשען אינאפראופריעט איינער דעם צווייטן. Wow! אן אטאמישע באמבע האט געפלאצט! ס'איז געווען וואס דער מנהל הייבט אן צו שרייען די חצופה! זאגט זי וועיט א מינוט וועיט א מינוט וועיט א מינוט איך בין א טיטשער! נו האבן זיך אנגעהויבן אלע טיטשערס אנצונעמען פאר איר. ביפאר יו נאו איט האט יעדער געזאגט יא ס'איז אמת ס'איז אמת מ'דארף רעדן פון דעם! דער מנהל איז געבליבן אינגאנצן פארשעמט! דער מנהל האט געוואוסט וואס גייט פאר! דער מנהל הערט מען הערט! ער ווייסט! ער האט קאמפלעינס יעדן טאג! ווי זאגט מיין קאזין שלום ראזענבערג, נחום ראזענבערג? ער ווייסט נאכנישט פינף פראצענט! ער זאל קומען איין טאג זיצן ביי מיר אין די שומרים טעלעפאן העט ער אלעס וויסן. דעם פרייטאג איז אויך געווען א מעשה דא, די שומרים האט עס פארשוויגן. ס'איז געווען א מיידעלע פון זיבן יאר, זי איז אראפגעגאנגען טראגן גארבידזש און ס'איז געווען א גרויסער שניי, און א אינגערמאן האט איר גערעיפט. וואו איז דער קעיס? ס'איז באהאלטן, מען רעדט נישט דערפון. ס'איז דא יעדן טאג אזאלכע קעיסעס. אין בארא פארק האט א גוי גערעיפט א אידיש מיידל אין א בעיקערי. האט מען געזאגט ער האט זיך געשאסן מיט איינעם און מען האט אים אוועק געטראגן פאר שיסן, אלל אוו א סאדן פון אלע אידישע בלאגס איז עס אראפ, און אפילו די גוישע בלאגס זעה איך עס אויך נישט, איך זעה עס נישט אין קאורט. די שומרים מאכן א שווייג כדי צו לייזן עס אַ סעיף קאמיוניטי. איך האב געזאגט פאריגע וואך אז ס'איז דא איינער יצחק ווייס דער ער איז א שוואגער מיטן קעסטנבוים. מיט לעיזער קעסטנבוים האב איך געזאגט אז ער האט א זון זישע ווייס וואס זיין טאטע האט אויסגעגעבן הונדערטער טויזענטער דאלאר זאל נישט מאלעסטן קינדער, האב איך געזאגט אז ער פארט לעצטנס אויף טאהש און ער דינגט זיך דארט א דירה און ער רופט אריין בחורים, נאר איך האב נישט געוואלט זאגן זיין נאמען אפען בפה מלא, האב איך געזאגט כ'מיין ס'איז אפשר דער זישע ווייס מען דארף עס מברר זיין. איז ער געגאנגען ער האט מיך אפגעקאלט ער האט מיך געסטראשעט ווייס איך וועל דיר זאגן יעצט וועל איך ארויסזאגן רבותי איך ווייס קלאר ס'איז זישע ווייס איך האב זיין סעלפאון איך האב אים אפגעקאלט כ'האב ארויפגעלייגט זיין סעלפאון ער איז מטמא היינט בחורים מיט קינדער. וויאזוי? ער פארט אויף טאהש אויפן וועג טאטשט ער. דער דרייווער האט שוין געוואוסט דער דרייווער אז מ'טאר אים נישט לאזן זיצן לעבן בחורים האט ער אים געזעצט אין די דריטע שורה אליינס קיינער נישט לעבן אים האט מען ווייטער געגעבן אויף א סיעט שטעל דיר פאר פון אונטער די סיט האט ער איינעם אריינגערוקט מיט די הענט. און ער קאלט מיך נאך אפ זישע, ער האט נאך א חוצפה מיך צו סטראשען, זאג איך אים זישע לערן דיך אויס איין זאך אז דו קומסט דיך שלאגן מיט מיר זאלסטו זיין אנגעטון ווי איך, איך האב א בולעט פרוף וועסט און איך האב א בולעט פרוף פענטס, און מאך שור דו האסט אויך ביידע. אזאלעכע שקצים דא. רבונו של עולם, מען דארף נישט וויסן. דארף יא וויסן. דער גאלאנטער חזר לויפט ארום ער קען נישט קיין שידוך טון. פארוואס זאל ער א שידוך טון און מעגן זיין א אידישע טאכטער? ער איז נישט דא בכלל צו טאטשן א פרוי, ער איז דא צו טאטשן בחורים. איך וויל מען זאל יא וויסן. קאנטראלן דעם האטליין? דו קענסט דאך דיך נישט קאנטראלן, דו ביסט דאך משועבד צו די סיקריקן, סאו בעיסיקלי גייסטו דען מיר זאגן יעצט אז הערשל קלאר, דער פעסי, דער חסר דעה, גייט קאנטראלירן מיין האטליין, וויאזוי? ער קאנטראלירט דעם רב, דער רב קאנטראלירט מיין האטליין, דו גייסט מיך נישט קאנטראלן, דו האסט אפאר ברירות, איינס איז דו קענסט אויסלעשן דעם האטליין, אנדערע איז מוזט עס נישט אנצינדן, און דו האסט א דריטע ברירה געב ארויס נאך א חרם, ווייל דער עולם לאכט שוין היינט אזוי פון א רב אז איך וויל ענק זאגן ס'איז נאך נישט געזען געווען אזא ירידה זייט כלל ישראל שטייט אז מ'זאל אזוי לאכן פון א רב און זען וואס א שקצים זיי זענען, סאו יעצט דארף מען אונז צוקומען צו אונז. די ערשטע קשיא איז האו דיד דיס העפן אזא ירידת הדורות? און וואס געשעט טאקע אין דעם נעקסטן דור טאמער מענדעלע חזר גייט אריינקומען אן א אונטערהויזן אין בית מדרש צו דאווענען לכי נרננה. ווער וועט אים עפעס זאגן? ער איז אזוי פארהייליגט היינט די קענסט גארנישט זאגן און מ'האט מורא פאר שלעג. ער איז נישט פארהייליגט ווייל ער איז הייליג, ער איז פארהייליגט ווייל ס'איז אן ארגענעזעישן און מ'ווארפט דיך גראד ארויס. ס'איז א קאמפעני געווארן סאטמאר, א קאמפעני לשם זנות און לשם אלע אנדערע תאוות רעות, לשם גניבה און לשם אלע אנדערע זאכן. און וואס גייט זיין ווען סרול האגער המצרי גייט אריינקומען פירן טיש אין די מקווה?

דעמאלט זעמער אין געפאר. פרעג איך איינעם ווער איז געווען מנהל פון מונקאטש בשעת ס'איז געווען תיבת נוח, וואס אויבן איז געזעסן בערל אשכנזי, אינעם מיטלסטן שטאק מאיר לעבאוויטש, און אונטן אין מקווה איז געזעסן דער ברוך מאטל. פרעג איך אים ווער איז געווען מנהל? How in the world did this happen? דער מנהל האט גארנישט געוואוסט. זאגט ער דער מנהל איז געווען מאטל שטיין. און ער האט אלעס געוויסט, ער איז נאר געזעסן שטיל, ער האט געוויסט איין זאך, עז לאנג עז איי דאונט אופען מיי מאוט פאר איך גוט כ'ל עפענען מיין מויל וועל איך אויסזען אזוי ווי פון סאטמאר מען האט אים ארויסגעווארפן, און דער אייבישטער באצאלט אים יעצט, ער האט נעבעך צוויי אייניקלעך וואס זענען אויכעט אפגעפארן, ער האט זיך געשפילט מיט אידיש בלוט, סא יעצט לאמיר צוריקקומען צו די זאך, איצעלע פימפ. האט אמאל געוואלט באקומען פון איינעם הכשר געלט זעקס א האלב טויזנט דאלער, האט יענער געזאגט כ'האב דריי אנדערע הכשרים, דו ביסט קיינמאל נישט געקומען א גאנץ יאר און כ'וויל עס דיר נישט באצאלן. זאגט ער זאלסט געדענקען, כ'וועל אויסשטעלן א צעטל נשרף ההשגחה ווייל דו ביסט מ'האט דיך געכאפט. איז ער געגאנגען האט עס אים געמוזט באצאלן. פאר אזאלכע גליקן האט מדינת ישראל אונטערגעברענגט די גאנצע רבנות, זיי זאגן אונז געבן נישט קיין געלט צו מאכן הכשרים, ווער ס'וויל עסן א הכשר זאל זיך נעמען א פרייוועט רב, אז זיי האבן אויכעט געטוהן אזוי, האט מען כאטש גענומען קער. ס'איז דא ביי זיי אויך חזירים, פונקט ווי אונז האמער דא די אלע חזירים רבנים, דער גאלאנטער רב משה מאיר בריעף און נאך אזאלעכע, די זעלבע האבן זיי אויך חזירים, זיי מאכן אויך קינדער אויפן זעלבן וועג, זיי האבן אויך א תאווה, האט מען געמאכט אן ארגענעזעישאן ס'הייסט תקנה, טאמער איינער א פרוי האט א קאמפלעין גייט זי אריין און זי זאגט און מ'נעמט עס אינוועסטיגעיטן. כ'פארשטיי נישט, דא ביי אונז איז אזוי הפקר? יעדער חזיר קען טאטשען וועם ער וויל און עווריבאדי געטס עוועי וויט איט? מען קען כאפן איצעלע פימפ מיט די טרייפענסטע הכשרים מיט עניטינג, און ס'איז אפילו נישט דא צו וועם צו רעדן? כ'מיין אויב אזוי איז דאך ס'אונטערגעגאנגען די גאנצע תורה הקדושה איז ביי אונז אונטערגעגאנגען, נישט דא קיין הכשר ס'נישט דא גארנישט, און ווי איז מען אונז אנקומען יעצט? שטעל דיר פאר יעדע דור פאלט נאך. ס'דא דער באטערער רב מ'האט אים געכאפט אז ער געט אויף זיבן פלעצער אין די וועלט געט ער א הכשר און ער זיצט דא אין די קאנטרי און ער ענדזשויעט זיך אין זיין זומער הויז. דאס אלעס איז עקסעפטעד? מ'האט יא צוגעשפארט א גרויסע קאמפעני פון די שחיטה, די גאווערמענט האט עס צוגעשפארט נישט וועגן הכשר נאר ווייל זיי האבן זיי האבן געטון נישט גוטע זאך מיט די בהמות, צער בעלי חיים. מיל מארט האט מען אויך געוואלט צושפארן נאר ער האט זיך ארויסגעדרייט ווייל ס'איז ניו יארק, ס'איז ליבערל, ס'איז חברה וואס מ'קען זיי געבן אפאר טאלער, ס'איז טאקע אלעס אין ארדענונג? מ'האט געכאפט די או יו, דער שייגעץ בעלסקי זיין איידעם האט דארטן א דעסטריביושען פון פלייש, מ'האט אים חדשים געכאפט, מ'האט אים געווארנט, און די סוף איז געוען ערב פסח, האט ער ארויסגעגעבן א צעטל ווער ס'האט געקויפט ביז דרײַ אזייגער איז אלעס נאך כשר ווייל די ריעותא איז נולד געווארן דרײַ נאכמיטאג. אויף דעם פארלאמערט זיך אונז און מ'עסט הכשרים? כ'פארשטיי אינגאנצן נישט ווי זעמער אונז? זענען אונז טאקע דאך אזוי צושלאגן שוין פון דעם עול הגלות? יעצט זאגן די רבנים זיי ווילן מאכן עפעס א שטיקל אפיס ס'זאל זיין ווי אריינצוגיין צו קאמפלעינען, זאג איך פאר דעם חברה'מאן דער וואס ס'האנדלט זאג איך אים דו ביסט צודרייט? דאס האט מען דאך געהאט ביז יעצט, וועגן דעם זעמער דאך אזוי ביטערליך געפארן, האמער געהאט אן אפיס ס'האט געהייסן משמרת הצניעות, זיי האבן געאפערעיט פונדערהיים ס'זאל נישט קאסטן קיין רענט, און ווען איינער איז אריינגעקומען איז מען געלאפן צו דעם פעדעפייל, מען האט ביינעם גענומען געלט, און נאכדעם האט מען געלאפן צום טאטן, מען האט אים געווארנט אז ער זאל חלילה נישט טון גארנישט, ער זאל נישט גיין צו די פאליס און מען זאל נישט איינזעצן ווייל מען וועט אים ארויסווארפן פון אלע קהילות. דאס האמיר דאך ביז יעצט. אונז וויל מיר דיירעקט ניין וואן וואן. אונז וויל מיר אז אין יעדן סקול, אין יעדן חדר זאל מען לערנען, א קינד מען האט אים געטאטשט, אפילו א עלטער קינד, אפילו א קינד פון סקול, און בפרט נאך אויב א טיטשער, קאל ניין וואן וואן, דעטס איט. ס'דא דא דער בחור וואס האט גערופן ניין וואן וואן, און זיינע עלטערן טוען אים אינטימידעיטן, איך וויל דיר זאגן, איך וויל נישט זאגן דיין נאמען ווייל דו ביסט א וויקטעם, זאלסט זאגן פאר דיין טאטן און מאמען נאך איין מאל, once, אז זיי אינטימידעיטן דיך, רופסטו די פאליס אויף זיי. איטס גאנא העפ טו סטארט, ס'עט פארן ווי א מזמור. סאו האבן זיי יעצט א סיסטעם די רבנים איך זיי זאלן קאנטראלן מיין האטליין, און זיי ווילן מאכן אן אן אפיס, נו אז ס'עט נישט זיין קיין האטליין וואס זאל ארויסזאגן אלע חטאים און עוונות און פשעים וואס עטס טוט איז דאך אן אומגליק. ברוך השם מען האט געטראפן פון ווי די אלע צרות קומט, אזויפיל קראנקע קינדער, אזויפיל לוויות, די פענגווין טאנץ, דאס האט עס געמאכט. עטס זענט דאך אזוי מעסד אפ אז עטס עט זיך טרעפן די ראנג סאלושען. אהרן טייטלבוים פארט אויפטוען אין ארץ ישראל צוריק צו שטעלן דעם בית דין, אז שטערנבוך זאל אריין קומען צוריק אין בית דין, ער כאפט נישט ווער ס'איז געפארן, ס'איז געפארן א איד א נואף וואס ער האט א שלעכטע היסטערי פון זיינע יונגע יארן, אויסער דעם איז ער א רוצח א גענגסטער, זיינע דרשות אין בית דין ווערט נישט געזאגט קיינעם ארויס, דער איז דאך אזא לאו לייף, ער גענוצט בחורים פאר זיינע שייגעץ שטיק און האט ער געמאכט זיכער זיי זאלן נישט קיין חתן ווערן נאכדעם האט ער זיי ארויסגעווארפן, דער מענטש זיצט אין בג"ץ. דער מענטש טוט כל עבירה שבתורה, ר'האט דא אין אמעריקע א פראגרעם טשעפטער וואן, ס'אלץ מינות וכפירה, ער מעג אז ער האט א פראבלעם אז די עדה איז ספליט ער גייט זיי צאמשטעלן, אבער וואס זאל ער עס שטערנבוך איז א מענטש, און די ברודער זאליקא איז דאך דעם פוסטן עם הארץ טוב יחטא זונטאג מאנטאג ס'א מענטש, סאו וויל ער יעצט מאכן שלום ס'זאל הייסן ער האט געמאכט די זאך. איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? דער רב מעג אלעס און אונז טאר מיר גארנישט? ס'איז אנבעליוועבל. פארוואס זאל נישט זיין אן ארגענעזעישאן וואס זאל נאכקוקן די רבנים? אז איינער האט א קאמפלעינט אויף איצעלע פימפ אז ער האט ארויסגעצויגן זעקס אהאלב טויזנט דאלער, זאל זיין אן אינוועסטיגעישאן פון אנדערע רבנים און זיי זאלן זאגן ליסן דאס איז אן עקסטארשאן און אונז לאזמיר עס נישט צו. מען האט אונז אזוי אפגע'שחט'ן, איך זאג ענק, מיט א זעג, אפילו נישט מיט א כשר'ן חלף. און די רבנים ווילן אז מען זאל זיך אונטערבייגן אונטער זיי, זיי קענען עס אבער נישט באווייזן, מיט שלעג האבן זיי נישט געקענט, און מיט חניפה קענען זיי אויך נישט, ווייל ווען איך זאל באמת זוכן אביסל כבוד וואלט איך דאך נישט געגאנגען מיט א רוסישע קוטשמע, איז במילא האבן זיי זיך מייאש געווען זיי גייען, יא דו ביסט גערעכט און דו האסט געווינען אבער אונז מוז מיר און מען מוז גארנישט, איך וואוין נישט דא עניוועי, איך האב מיר אוועקגעמופט אוט אוו טאון, איך האב דארט א הויז, איך האב דארט א שול. כ'האב נאר נאך נישט קיין מנין, און איך האב מיר געמאכט א מקווה, איך האב מיט ענק גארנישט, עטס זענטס נישט באלעבאס אויף כלל ישראל. איינער פארט אריבער די ברידזש, זאגט ער ווי גייסטו אין בית מדרש, האט ער נאכגעלייגט אין קלויזענבורג, זאגט ער מיין בית מדרש איז סאטמאר, זאגט ער ביי דיר, ביי מיר איז עס קלויזענבורג, גע אנגעקומען דא פראים, ווילדע בארבארן נאך א היטלערס לאגער, און ווער ס'איז דא געווען האבן זיי אויף אים ארויפגעטרעטן ווייל זיי זענען באלעבאס. זיי האבן אפגעפירט זייער גאנצן קאמיוניטי און דעם גאנצן דור צוויי דריי דורות און דער עולם כאפט זיך יעצט העי דערס סאמטינג ראנג ס'איז דא אזויפיל דראפ אוטס, זיי שרייען אידישקייט האט זיי ליידער גארנישט געגעבן זיי האבן געהערט נאר נאכאמאל דער איז א דרעטליגער דער איז א ימח שמו'ניק דעם זאל מען שלאגן און יענעם זאל מען שלאגן ווי איז אביסל אהבת השם אביסל יראת השם אביסל לערנען וואסערע שבת ס'קומט ס'קומט א הייליגער שבת ס'איז אזא שבת צו אזא שבת. סאו רבנים טייערע עטס האטס אסאך ארבעט און איך וויל דאך זאגן זוכטס ענק אן אנדערן ווייל ביי מיר יו נאו איך קען ענק שוין צו גוט איי נאו יו טו גוד ענקער היסטערי קען איך און איך קען ענק און איך ווייס וואסערע נואפים עטס זענטס און איך וויל נישט מאכן שלום מיט ענק נאו עטס גייטס נישט קאנטראלירן גארנישט און איך בעט זאלן זיך עפענען נאך פיר פינעף האטליינס ס'איז מוראדיג וויכטיג ס'מוז זיך עפענען א האטליין ספעשל פאר מיידלעך צו רעדן די זעלבע וואס איך רעד דא פאר בחורים און פאר יונגעלייט דאס זעלבע, מען טאר נישט טאטשן קינדער, דארף זיך עפענען א האטליין אז יעדע סקול מיידל זאל דאס הערן, קענען הערן מיינס אויכעט, באט ביי מיינעם האבן זיי שעות צו הערן פון אנדערע זאכן. קיינער טאר נישט טאטשן א מיידל, נישט א עלטערע פרענד. זיי רופן דאס די מיידלעך האבן א נאמען פאר דעם, זיי רופן עס איך גיי שפילן דאקטער, ווייל א דאקטער געווענטליך טוט דיך אויס און ער פאטשקעט, רופן זיי עס דאקטער. מען טאר נישט שפילן דאקטער, קיינער טאר דיך נישט אנכאפן ביי דיינע פרייוועט פלעצער. און קיינער טאר דיך נישט טאטשן, און קיינער טאר זיך נישט ארויף זעצן אויף דיר, און קיינער טארסטו נישט ארויף זעצן אויף יענעם, און האגינג און קיסינג און דאס אלע חזר'יי וואס עטס זעהט אין די גאס ביי די גוים, דאס טאר מען נישט טוהן, עספעשעלי ווען די מיידל טאטשט דיך אנעפראפריעט מיט דעם האג און מיט דעם קיש, און מען דארף עס לערנען מיט די קינדער, די טיטשער זאל זיין געבענטשט פונעם אייבערשטן, זי האט גוט געזאגט, מען דארף אנהייבן צו לערנען די קינדער, דער מנהל וויל עס נאך פארלייקענען, ער לעבט נאך אין סטיטשין אין סיקסטין פארטי טרי. ניין ניין ניין ס'איז פיניש, די געים איז אווער, עוורי טשיילד, עוורי בוי, עוורי גירל העז טו נאָו וואס דאס הייסט טאטשינג אנעפראפריעט, און וואס דאס הייסט סעקס, און וואס דאס הייסט אביוז, ענד עווריטינג אראונד, און איך וויל גארנישט הערן וואס די רבנים האבן צו זאגן, און חוץ פון דעם אפאר פון די רבנים וואס זיי זיצן אונטער די שאו איז דער באקאנטער רב דער קאטשקע רב וואס יעצט איז געווען זיין טאטנס יארצייט ער איז ער איז ממש א חולה רוח ער איז א מענטל קעיס ער האט אפגעהארגעט זיין טאטן ער האט אפגעהארגעט זיין טאטנס הויז ער האט אפגעהארגעט זיין זיין שוועסטער, ער האט גענומען די די האט אויפגעטוישט א א תלמיד חכם וואס ער קען ממש יעדן סעיף קטן אין שולחן ערוך האט ער אויפגעטוישט פאר א פאר פאר פאר פאר א בחור, יא ער האט אלעס געטוהן. ער האט אונטערגעברענגט אז זיין טאטנס ווארט זאל נישט זיין א ווארט ביי הכשרים, ער האט אזוי צודרייט געמאכט זיין טאטן אז דער סאטמאר רב איז אמאל געזעסן און קאשוי רב דער אלטער איז אריינגעקומען ער האט געוואלט רעדן וועגן חינוך און וועגן אידישקייט ער איז געווען דער וואס האט געמאכט די זיגל, פון די התאחדות אויף צניעות איז ער געווען, און דער רבי האט זיך אויפגעהויבן און ער איז ארויס, ער האט אים געלאזט דארט זיצן, און ער איז געזעסן נאך א האלבע שעה, נאך א האלבע שעה, נאכדעם האט ער זיך אויפגעהויבן און איז אוועק, און דער רבי האט געזאגט, כ'האב נישט געוואלט פון אים הערן גארנישט. אויך ווייל זיינע קינדער האבן אים משוגע געמאכט. ס'איז דא א סיסטעם אין יעדע זאך, און גראדע איז ער געווען גערעכט דער קאשוי רב, יו דזשאסט דידנט פרעזענט איט רייט, און ווען דו פרעזענטסט עס נישט ריכטיג, פאלט מען דורך. געוואלט אים צו רעדן צום רבי'ן מ'זאל נישט שיקן מיידלעך אין אפיסעס, און מ'טאר זיי נישט שיקן ערגעץ אנדערש אויך נישט. און די באס דרייווערס טשעפען אויך מיט די מיידלעך אין די אין די תלמוד תורה'ס און אין די מיידל סקולס טשעפעט מען אויך מיט זיי און ביי די דזשאבס און ווען זיי שלעפן פעקלעך טשעפעט מען אויכעט. א מיידל האט אין זיך די ברכה וואס דער אייבערשטער האט געגעבן אז הכל רצין אחריה נאר ער האט אנגעהויבן מיט זיינע די זין און זיינע האבן אים אנגערייצט האט ער אויסגעזעהן ווי א חוזק און דער רבי האט אפילו נישט געוואלט מיט אים האנדלען. און ווער האט געליטן דערפאר? כלל ישראל. ווייל ווען ס'קומט ארויס מיט פערציג יאר צוריק אז מ'טאר נישט גיין אין אפיסעס, וואלטן אסאך פרעגנענסיס און אסאך אבארשענס נישט געשען. עניוועי. איך וויל מיט קיין רבנים נישט האנדלען, זיי זאלן טון וואס זיי ווילן. די מלחמה גייט אנהאלטן ביז צום פונקט וואס ס'וועט זיין א ניין וואן וואן פאר יעדן קינד. נישט קיין אפיסעס, גרינדטס מיר נישט קיין אפיסעס, ס'זאל זיין צו וועם צו רעדן. וויאזוי ווילט עטץ איך זאל האבן טראסט אז ס'איז דא צו וועם צו רעדן? ווען מ'איז אהין געקומען האט מען ענק פארקויפט וואס איך טו, האט עטץ עס געקויפט פאר גוט געלט און מ'האט געגעבן א חרם. זאל איך האלטן יעצט אז רב פלאר איז קלוגער געווארן? צו ר'האט שוין נישט מורא פאר די סיקריקן? וואס איז דא געשען א טשעינדזש אז עטץ האט פארלוירן די מלחמה אז איך זאל זיך אראפזעצן מיט ענק? האט זיך אמעריקע אראפגעזעצט מיט דייטשלאנד נאך די קריג און געפרעגט עפעס אן עצה? זיי האבן פארלוירן, זענען אויסגעשפילט. די גרויסע קלוגע דייטשע גוים זענען געווען אפגעפרעגט. ליסען.

ווייל די רבנים האבן נישט געהאט קיין גאטס און קיין קארידזש טו קאם פארווארד, זיי האבן זיך געלאזט פון צוריקקריכן, קאוד איט העפען אגען? יעס איט קאוד איף ווי וואנט פוט אווער פוט דאון, און אז מ'עט נישט מגנה זיין און פארשמירן און פארשעמען יעדן רב וואס טוט זאכן וואס מען טאר נישט, ענד איי דאנט קעיר וואטעווער היז נעים איז, ער גייט אראפ אפילו ווען ער הייסט זאלקא און אפילו ווען ער איז ארויניקא און אפילו ווען ער איז שאפראן רב. אפגעגנב'עט די גאנצע שטאט מיט געלט, זיך געקויפט פאלאצן פאר אים און די קינדער, און ער האט נישט געזען איין טראפ אידישקייט. עניוועי, האטס א גוטן שבת.